אר יו פילינג לאקי? נאו פארטשעס נעסעסערי, וואויד ווער פראהיביטעד ביי לאו, עיטין פלאס, טערמס ענד קאנדישאנס אפליי, סי וועבסייט פאר דיטעילס. ויהיו חיי שרה. רבי יענקעלע פשעווארסקי האט יארצייט דעם שבת, דעם שבת זיין יארצייט, ער האט געזאגט אמאל אז ויהיו, די בעל הטורים זאגט אז ויהיו אין גימטריא זיבן און דרײַסיק.

אז דאס איז כולן שווין לטובה, ראשי תיבות שכל. מיט שכל מאכט מען אלע זמנים גוט. אפילו ווען זי האט געווארט אויף קינדער און וואס זי איז אריבער, איז שוין אלע זמנים גוט. כולן שווין לטובה, ראשי תיבות שכל. אז מיט שכל, זאגט די חידא, די חידא זאגט אז די ווארט ויהיו וואס ס'הייבט זיך אן, דאס איז ו' י' ה' י' ו', יא? דאס איז אויף צוריק צו וועגס אויך ויהיו. שרייבט אויף, וועט איר זען. דארף נישט אויפשרייבן, מ'קען אריינקוקן אין חומש. ויהיו, ו' י' ה' י' ו', אויף צוריק צו וועגס איז אויך ויהיו. וואס איז טייטש? זאגט די חידא, אז ביי שרה אמנו, צו ס'איז געגאנגען אזוי, צו ס'איז געגאנגען פארקערט, אבער געווען ויהיו, געווען געלעבט. ויהיו חיי שרה. ס'געווען מיט שכל, ווייסט אז אלץ פון בורא עולם, און שטענדיג כולן שווין לטובה. און שטענדיג געלעבט. דער יסוד העבודה זאגט א ווארט, ווי דער עבודת פנים ברענגט. ר' אהרן יוסל לוריא ער ברענגט אז דער יסוד העבודה הרעיש את כל העולם כולו במאמר זה אז ער האט גערודערט די וועלט מיט דעם מיט דעם מאמר א רשי זאגט שני חיי שרה זאגט רשי כולן שווין לטובה אלע פרעגן דאך די קשיא וואס טייטש כולן שווין לטובה וואס וויל דא רשי בכלל כולן שווין לטובה צו קעירן כולן שווין לטובה זענען אלע יארן געווען ביי איר גוט? שוין, האט ער געזאגט, זאגט ער, הרעיש את העולם כולו במאמר זה כולן שווין לטובה, זי איז שטענדיג גוט געווען, זי איז שטענדיג גוט געווען, וואס זי איז נאר נישט אריבער, דא מיט פרעה, מיט אבימלך, מיט נישט געהאט קיין קינדער, דא א רעב, דא א, שטענדיג איז איר גוט געווען. און דאס זאגט ער כולן שווין לטובה, ראשי תיבות שכל, מיט שכל, שטענדיג גוט, מען ווייסט שטענדיג פונעם אייבערשטן, און שטענדיג נישט שטענדיג זעהט מען עס אזוי שנעל, אבער דער יודע, מען זאגט נאך ביי ברכת השחר מאכט מען הנותן לשכוי בינה, אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה. דער שועל ווייסט נישט מבחין זיין בין יום ובין לילה, נאר די שכוי. די אנדערע חיות ווייסן נישט מבחין זיין בין יום, נאר די שכוי. די וועלט זאגט א ווערטל אז דער שכוי קרות הגבר, ווען, ווען קרייט די תרנגול? ווען ס'איז נאך טונקל. קרות הגבר איז נאך טונקל. דער תרנגול, ווען ס'איז נאך טונקל, ווייסט ער באלד וועט קומען טאג. ער ווייסט זיך דעמאלטס מחזק צו זיין. דאס איז די בינה להבחין בין יום ובין לילה. אז ווען ס'איז נאך טונקל ווייסט ער ס'וועט באלד קומען טאג. ס'וועט באלד, האלט דיך שטארק, ס'וועט באלד קומען טאג. דערפאר ביי פרק שירה שטייט תרנגול אומר, יעדע חיה יעדע עוף האט דאך א פסוק, תרנגול אומר וואס איז א פסוק זאגט די תרנגול? לישועתך קויתי השם, וואס טוט פונקט די פסוק? ווייל די תרנגול ווען ס'איז טונקל שרייט ער לישועתך קויתי השם איך פארליר נישט דעם האפענונג פונעם אייבערשטן. און דאס איז כולן שווין לטובה, שווין לטובה די טייטש איז אז שטענדיג ווייסט ער, ווען מ'קאמט אים מאמר, המכסה שמים בעבים, המכין לארץ מטר זעסט שװאַרצע װאָלקענעס, אָבער אַ ייִד װײסט, אַז דאָ אין די װאָלקענעס איז גרײט צו דער אײבערשטער פֿאַר דיר מטר, ער גרײט דיר צו, דאָ אין די װאָלקענעס איז דאָ באַהאַלטן פֿאַר דיר רעגן. המכסה שמים, ס'זעט דיר אױס װאָלקענעס, דאָ איז באַהאַלטן פֿאַר דיר רעגן. און אַזױ איז געװען אַ מצבֿ, װאָס מיר האָבן נישט קײן השגות, כולן שװין לטובֿה. שװין! אין א לשון פון בעל שם הקדוש אין כתר שם טוב שטייט די לשון אזוי, ש וואס טייטש שווין, כולן שווין לטובה, בעל שם הקדוש זאגט שויתי השם לנגדי תמיד, זאגט ער שויתי לשון השתוות, גלייך, וואס טייטש גלייך זאגט די בעל שם, אז בכל דבר שיארע לו, יעדע זאך וואס פאסירט ביי א מענטש צו ס'גייט אזוי צו ס'גייט א שטרוי, בכל דבר שיארע לו יהיה הכל שווה אצלו, בין בענין שמשבחין אותו בני אדם או מבזין אותו. איך ווייס אלץ פון איין טאטן און אלץ איז נאר א טובה. בין בענין שמשבחין אותו בני אדם או מבזין אותו. וכן בכל שאר דברים, נישט נאר אין כבוד מיט בזיונות, אנדערע זאכן אויך, אין געלט, אין קינדער, אלע ענינים. וכן בכל שאר דברים, וכן בכל האכילות, בין שאוכל מעדנים, בין שאוכל שאר דברים, הכל שווה בעיניו. זאגט בעל שם אזוי. וכן בכל אשר יארע עמו יעדע זאך וואס דרייט זיך ביים מענטשן דורכ'ן טאג, יאמר הלא זה נשלח מאיתו יתברך שמו. ס'איז דאך פונעם גרויסן טאטן. איז אם בעיניו הגון וזה איז מסיים בעל שם וזה מדריגה גדולה מאוד כולן שווין טייטש אזוי רבותי ס'איז דא א תפארת שלמה וואס ידוע מען זאגט אז ביים קריג ביים לעצטן וועלטס קריג אין אושוויץ האט זיך די עולם מחזק געווען מיט דעם תפארת שלמה די וואך

גארנישט שטייט נישט. איי. איין קשיא. צווייטע קשיא פרעגט די תפארת שלמה, דער מדרש זאגט, ויקם אברהם מעל פני מתו, מלמד שהיה מלאך המוות מתריס כנגדו, אז ער האט געזען ווי דער מלאך המוות דא רודערט ארום, ער רודערט אים ארום, שהיה רואה, מלמד שהיה רואה מלאך המוות מטריס כנגדו. ווי, וויאזוי זעט, ווי שטייט אין פסוק, מלמד שהיה רואה מלאך המוות מטריס כנגדו, ווי שטייט עס אינעם פסוק ויקם אברהם, ער האט געזען דעם מלאך המוות מטריס כנגדו? ס'איז דא א מורא'דיגע ווארט ס'איז ידוע אז מיט דעם תפארת-שלמה האט מען זיך געהאלטן ביים קריג, די תפארת-שלמה האט די עולם געהאלטן אין איין איבער'חזר'ן. מען זאגט אזוי, אז ס'איז דא א פסוק אין פרשת שמות, ווען משה רבינו די ערשטע התגלות אלוקית וואס ער האט געהאט, וירא מלאך השם אליו, איז געווען בלבת אש מתוך הסנה. שטייט דארט אין פסוק ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. זאגט די תפארת-שלמה. כלל גדול במעלות הצדיקים המתהלכים לפני אלקים בתמים, און עס פירט זיך מיטן אייבערשטן איז דא איין כלל, אז חלילה וחלילה זאל לא עלינו ולא עליכם ווען ס'קומט אן א שווערע מינוט, עפעס ער זעט עפעס א מידת הדין, טראכט ער נישט אריין. מ'טראכט נישט אריין כדי מ'זאל נישט אנהייבן פרעגן קשיות. ווען ס'קומט עפעס א פעקל, טראכט נישט, זאלסט זיך נישט מתבונן זיין מהות הצרה, זאגט ער, אף אם חלילה באה עליהם מידת הדין, זאגט ער ביי א צדיק, לאיזה יחיד או רבים חס ושלום, לא יתנו לבם להתבונן מהות הצרה ההיא רחמנא לצלן, טראכט נישט אריין, ולא יפול לבבם להקשות מדוע עשה השם ככה לו, טראכט נישט, טראכט נישט, איר ווייסט די וועלט זאגט א ווארט, ס'איז א אלטע ווארט, צדקתך כהררי קל, משפטיך תהום רבה. אויף א בארג שטייט א מענטש און קוקט זיך, ער באקוקט זיך, א בארג, פשש, א בארג, ער איז זיך מתבונן, אין א תהום, איינער שטייט לעבן א תהום, איז ער זיך נישט מתבונן, ווייל צופיל מתבונן, דער אייבערשטער זאל אפהיטן, קען געבן א פליק אראפ, מען קוקט נישט אראפ, אין א תהום קוקט נישט צו שטארק, זאגט מען אזוי, צדקתך, ווען ס'גייט דיר בצדק, ס'גייט דיר גוט, איז כהררי קל, זיי זיך מתבונן, די חסדים, זיי זיך מתבונן, אה, מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן. חלילה, דער אייבערשטער זאל אפהיטן ווען ס'גייט משפטיך, דאס איז מידת הדין, איז תהום רבה, פונקט ווי אין א תהום, א תהום קוקט מען נישט אראפ. זאגט דער תפארת שלמה אזוי, ויסתר משה פניו, משה רבינו האט געזען ס'דא א סנה, ער האט געזען ס'דא קוצים, ער האט געזען די צרות ישראל האט ער געזען דעמאלטס אין די ערשטע התגלות, ויסתר משה פניו, האט נישט געוואלט אריינטראכטן כי ירא מהביט אל האלוקים, וואו ס'איז מידת הדין אלוקים, דארטן קוקט מען נישט, מ'איז זיך נישט מתבונן. מ'איז זיך נישט מתבונן, מען זאל נישט אנקומען צו קיין קשיות. אזוי טייטשט די תפארת שלמה, דאס איז דאך געווען. ויבא אברהם לספוד, אברהם אבינו איז געקומען האלטן א הספד. ער איז געקומען דא זאגן א הספד. אבער וואס, היה רואה מלאך המוות מתריס כנגדו, ער זעט דעם מלאך המוות זאגט אים, גיב א קוק ווי דו האסט געמאכט א עקידה, גיב א קוק ווי דו האסט דא אנגעמאכט, שרה אמנו, אם כל ישראל, גיב א קוק ווי דו האסט דא געמאכט. דער זאגט חברה איז נישטא קיין הספד ויקם אברהם האלט ניין ניין ס'איז נישטא קיין הספד דערפאר שטייט נישט די הספד און דאס איז דער מלמד אז דו זעסט אז ס'נישט געווען קיין הספד ווייסט פארוואס נישט געווען קיין הספד שהיה רואה מלאך המוות מתריס כנגדו דו ווילסט מיר דא צו האלטן הספד נישטא קיין הספד האט ער געזאגט נישטא קיין הספד ווייל מ'איז זיך נישט מתבונן זיין וואס איז חלילה וחס ווען ס'איז חלילה וחס אזא מצב זיי זיך נישט מתבונן לאז פארן ווייטער דו פארשטייסט עס נישט גיי ביסט אצל ס'באלקן אין גוטע צייטן נעמט צו וויסן יודו להשם חסדו אבער יעצט זיי זיך נישט מתבונן ביי אידן ווייסט מען ווארעט, ווארעט, די וועלט זאגט אזא ווארט למה יאמרו הגוים איה נא אלקיהם, יא? זאגט מען אזוי, נא, ווער ווייסט, וואס טייטש אנא השם הושיעו נא? אנא השם, איך בעט זיך ביי דיר, וואס איז ווייטער נאכאמאל נא? הושיעו נא, וואס איז נא? נא טייטש יעצט, אנא השם הושיעה יעצט, נא, יעצט, דאס טייטש נא. אַ פּשט פֿון אַ פּשט מיינט וואָס פּשט מיט נא איז טייטש יעצט. נאָר דער למה יאמרו הגוים אַ גוי זאָגט איה נא אלהיהם מע וויל זען יעצט אויב מע זעט נישט יעצט די גוט איז זאָגט ער איז ער פּורק עול איז אַ גוי אַ איד ווייסט וואַרט אַ ביסל ס'וועט ווערן לעכטיק ס'איז ויהי ערב יעדע ויהי בוקר הייבט זיך אָן מיט אַ ויהי ערב ס'איז נישטאָ ס'גייט נישט אַזוי גייט די וועלט אַזוי האָט דער אייבישטער באַשאַפֿן די וועלט און און יעדן איינעם וועט ווערן לעכטיק און אַזוי טייטשט דער הייליגער חתם סופֿר אַז די גמרא זאָגט אין בבא בתרא ט"ז רבי שמעון בר יוחאי אומר, אבן טובה היתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא. בשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם, תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה. זאגט דער הייליגער חתם סופר אזוי, אברהם אבינו איז אריבער גאר א רעה אויף עונים, יסורים, מכאובים, עשרה נסיונות, אבער שפעטער איז ער גרויס געווארן, אוי וואס הייסט גרויס, א עושר, מיט אלעס אלעס. טייטשט דער הייליגער חתם סופר אזוי, אבן טובה היתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו, שכל חולה רואה אותו ווער ס'איז אריבערגעגאנגען שוועריקייטן אין לעבן, ער האט געזען אברהם אבינו מיד מתרפא גיב א קוק, ער האט אמונה, איז געווארן שפעטער לעכטיג, איך וועל אויך האבן אמונה מיר וועט אויך ווערן לעכטיג, פון דעם האט ער זיך געלערנט מיד מתרפא דאס איז געווען די אבן טובה, אריינגעשיינט אמונה, אז גיב א קוק אברהם אבינו אריבערגעגאנגען אזעלכע שוועריקייטן אין. אונזערע אלע שוועריקייטן דאך אפילו נישט קיין פערטל צו זיינע שוועריקייטן, און גיב א קוק וואס איז געווארן שפעטער, קינדער איז געווארן, ביז היינט איז מען אייניקלעך, ס'איז געווארן געלט ואברם כבד מאד במקנה בכסף, אלץ איז געווארן, אבער ווי זאגט כל חולה רואה אותו מיד נתרפא, זאגט די הייליגער חתם סופר כיון שנפטר מן העולם וואס זאגט די גמרא, וויאזוי וועט מען היינט האבן די אמונה די התחזקות פון אמונה, תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה, אז דו זעסט ס'ווערט א זון אבער פריער איז טונקל. דארט מוזטו פארשטיין די ליכטיגקייט, די התחזקות, אז אפילו ווען ס'איז טונקל באלד וועט קומען ליכטיגקייט, לישועתך קויתי השם, ווארט! ווארט! און דאס איז די יסוד היסודות פון א אידן, דער התחזקות, התחזקות אין, התחזקות אין יעדן הינזיכט, די מהר"י אסאד טייטשט, א באקאנטע מדרש די וואך, ויהי חיי שרה, מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה, זאגט די מדרש הדא הוא דכתיב,

יא, אזוי זאגט רשי הקדוש. די מהר"י אסאד האט א מורא'דיגע ווארט. ער זאגט, רשי זאגט יענע וואך, ויעש אברהם משתה גדול. ער האט געמאכט א משתה גדול. און שפעטער ויהי אחר הדברים האלה. זאגט רשי, אחר דבריו של שטן. דער שטן האט געזאגט צום אייבערשטן, רבונו של עולם, פון די גאנצע סעודה גיב א קוק וואס א סעודה ער האט געמאכט, ער האט נישט געברענגט איין קרבן פאר דיר. איין קרבן האט ער נישט געברענגט. האט דער אייבערשטער אים געזאגט, ער האט דאך געמאכט די סעודה נאר וועגן דעם זון, יא? אברהם אבינו איך העל אים הייסן די זין נעמען א קרבן שעכטן וועט אברהם אויך שעכטן דאס טייטש ויהי אחר הדברים האלה אזוי זאגט רשי ויהי אחר הדברים האלה נאך וואס די שטן האט אנגערייצט פון די גאנצע משתה גדול האט ער נישט געברענגט איין קרבן וואס די אייבישטער האט אים געענטפערט די גאנצע סעודה איז געווען נאר וועגן דעם זין איך העל אים הייסן שעכטן דעם זין וועט ער אויך שעכטן און וועגן דעם איז געווען ויהי אחר הדברים האלה איז געווען די עקידה זאגט דער מהרי אסאד ווען איז געווען די משתה גדול ביום הגמל את יצחק ווייסט ווען איז הגמל ווען ער איז אלט געווען צוויי יאר יא דעמאלט איז הגמל ווען איז אלט געווען? צוויי יאר ווען איז געווען די עקידה? ווען איז אלט געווען? זיבן און דרײַסיק! פֿינף און דרײַסיק יאר איז אריבער! און וואס טייטש איך פאר אויב ס'איז געווען אחר דבריו של שטן וואלט דאך שוין געדארפט זיין די עקידה פאר פֿינף און דרײַסיק יאר צוריק! דו ווייסט וואס די תירוץ איז? ווייל די אייבישטער האט דאך געוויסט אז די עקידה וועט דאך אנברענגען די מיתת שרה, און ס'איז דאך נאכנישט אנגעקומען די צייט פון שרה אמנו זאל אוועקגיין פון די וועלט, דערפאר האט מען געדארפט ווארטן נאכן דבריו של שטן נאך פֿינף און דרײַסיק יאר! דאס איז די טייטש פון מדרש הדא הוא דכתיב יודע השם ימי תמימים, וועגן דעם האט מען איבערגעווארט פֿינף און דרײַסיק יאר. דאס טייטש אין רשי זאגט דער מהרי אסאד, מיט דאס טייטש רשי זאגט די וואך נסמכה מיתת שרה אמנו למעשה העקידה, פארוואס האט מען געווארט פֿינף און דרײַסיק יאר, דאך געווען דער קטרוג איז דאך שוין געווען פאר פֿינף און דרײַסיק יאר ביום הגמל את יצחק, אי פארוואס האט מען געווארט יעצט פֿינף און דרײַסיק, דו ווייסט פארוואס? לפי שעל ידי בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה, וועגן דעם איז פרחה נשמתה. און דער צופה ומביט עד סוף כל הדורות דער רבונו של עולם האט דאך געוויסט אז די עקידה וועט דאך ברענגען יציאת נשמה פון שרה אמנו ס'איז דאך נאכנישט געקומען די צייט יודע ה' ימי תמימים איר פארשטייט די לימוד פאר אונז ער מיינט ווייל ער איז דארטן געגאנגען וועגן דעם האט ער געכאפט די עקסידענט גיב א קוק וואס מ'האט דא אפגעווארט נאר ווייל ער האט געדארפט גיין פון די וועלט וועגן דעם האט ער געכאפט די עקסידענט וועגן דעם איז ער דארטן געגאנגען די לעכטיגע אמונה פון א אידיש קינד. יודע השם ימי תמימים. און אזוי רבותי מען לעבט אזוי דעמאלט איז כולן שוין לטובה אזוי טייטשט רבי רב הענעך די וואכעדיגע פסוק סוף פרשה שטייט ויצחק בא מבוא באר לחי ראי ויצחק איז שמחה צחוק ווי אזוי ויצחק בא פון ווי קומט מען צו רב שמחה ווי האט מען דעם חברותא רב שמחה דו ווייסט פון ווי? מבוא באר לחי ראי, אז ער פארשטייט אז דער לעבעדיגער זעהט מיר יעדעם און איז דער חי, חי החיים אז דער אייבישטער האלט מיר אין איין פירן פון דעם ווערט יצחק, ווייסט ווען? אפילו ווען והוא יושב בארץ הנגב, אפילו ווען ער איז מנוגב מרוחני, מנוגב מגשמי, ער איז אפגעטריקענט מכל דבר, אבער ווייסט דער לחי ראי, שטייט והוא יושב בארץ הנגב, אפילו מען ווייסט בארץ הנגב, אבער די גאנצע צייט. ממילא אזוי ארום אין אלע עניני אמונה, אפילו אין די אנדערע סארט אמונה פון השתדלות, זאגט דער ווילנער גאון די וואך זייער א אינטערעסאנטע ווערטל, א ווארט צו א ווערטל, כ'ווייס נישט אזוי ער מסביר מיט דעם א פשט, דער מדרש זאגט די וואך, וישקל אברהם לעפרון ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר, דאך ידוע, אברהם אבינו פרעגט עפרון וויפיל? אין אנהייב זאגט ער אים.

בין שני אוהבים כמונו, בין שני אוהבים כמונו. דער אמרי חיים האט געזאגט אז מ'זאגט, בין שני אוהבים כמונו, איך האב דאך ליב געלט, דו האסט ליב דעם אייבערשטן. מ'וועט מאכן סדר, דו גיב מיר געלט און מען שטייט, אבער על כל פנים זאגט דער ווילנער גאון, אז דאס שטייט אין מדרש, מדרש זאגט די וואך, אז דא איז דאך עפרון חסר ו' אין פסוק שטייט וישקל אברהם לעפרון חסר ו', ס'פעלט דא א ו', זאגט די מדרש הדא הוא דכתיב נבהל להון, איש רע עין, נבהל להון הייסט עס איז פאריאגט אויף געלט, להון, להון הייסט געלט, נבהל להון, ער נבהל ער בהול אויף געלט, ווער? איש רע עין, דאס איז עפרון, ולא ידע ער ווייסט נישט כי חסר יבואנו, אז ס'ווארט אים אפ נאר חסר, ס'וועט אים נאר פעלן פאר דעם. זאגט דער ווילנער גאון וואס איז טייטש? זאגט ער אזוי, יענע וואכעדיגע סדרה האט אבימלך געגעבן פאר, וויפיל האט ער געגעבן פאר אברהם אבינו? אלף כסף, מען האט יענע וואך געליינט ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך, מען האט געגעבן פאר אברהם אבינו אלף כסף, זאגט דער ווילנער גאון, אברהם אבינו האט עס נישט געוואלט נוצן. טויזנט פון אבימלך, אן עובד עבודה זרה, ער וויל נישט נוצן זיינע געלט, אבער יעצט קומען צו א חלקה אין דער ערד אריין וועל איך עס לייגן, פארוואס נישט, קויפט מען א חלקה פאר דער ערד וועט מען עס לייגן, איז ווען דער עפרון רעדט נישט קיין ווארט קריגט ער אלף, נאר ווייל ער האט גערעדט ארבע מאות שקל, וועגן דעם איז חסר ו', האט געפעלט זעקס הונדערט, ער האט געקריגן נאר ארבע מאות. זאגט ער עפרון חסר ו' זאגט די ווילנא גאון הדא הוא דכתיב נבהל להון בסופו של דבר דער עשיר ווילדעוועט השתדלות איש רע עין נבהל להון ער בהול פאר געלט איש רע עין ולא ידע כי חסר יבואנו וועגן דעם האט אים געפעלט דא אז מען ציט אז ס'ווילדעוועט השתדלות דו פארשטייסט ס'איז א סוגיא די הייליגע מאור עיניים דערציילט מען ער איז געווען א יתום מאור עיניים איז געווען א יתום ער איז געוואקסן ביי זיין פעטער. און ער האט דערציילט אז דער פעטער האט געמאכט עפעס די גאנצע צייט הבדלים פאר זיינע קינדער, האט ער געגעבן ברויט מיט פיטער, און פאר אים האט ער געגעבן אן קיין פיטער, עס האט אים וויי געטון, איז איינמאל ווען דער פעטער איז נישט געווען אינדערהיים, ווען עס איז געווען דודי ירד לגנו, ער איז געווען ערגעץ, און ער האט געזען דעם צנצנת מיט די פיטער, האט ער געגעבן א טאנץ ארויף אויפן שיש, און גענומען די ברויט וואס ער האט געהאט און אריין געקאטשעט אין די צנצנת, ער גייט אראפ ער וויל עסן, זעט אז ס'סיד, ס'איז נישט קיין פיטער ס'איז סיד, האט ער נישט געקענט עסן שוין די ברויט אויך, די ברויט האט ער שוין אויך נישט געקענט עסן, האט געזאגט דעמאלטס האב איך זיך אויסגעלערנט אז מען זוכט זיך א זאך וואס געהערט נישט צו מיר פארלירט מען מיינס אויכעט, אז דו זוכסט א זאך וואס געהערט נישט צו דיר פארלירסטו דיינס אויכעט, פארשטייסט עפרון חסר ו'. מען הערט השגות פון הייליגע צדיקים, אבער די געדאנק איז, אפילו אן השתדלות דארף מען מאכן, אבער רואיג, השתדלות איז א מצוה, און א מצוה דארף מען מאכן פונקט ווי דו מאכסט אלע מצוות. ער זאגט דער ערוגת הבושם די וואך זעהר אינטערעסאנטע ווארט ער זאגט אזוי אז ס'שטייט דארטן ווען וואס טייטש א רואיגע וואס טייטש השתדלות א ריינע השתדלות נו ווען אליעזר עבד אברהם איז אנגעקומען צו לבן שטייט ויבא האיש הביתה האט מען אים געגעבן מים לרחוץ רגליו פון אליעזר און מים לרחוץ רגליו אפוואשן די פיס ורגלי האנשים אשר אתו די מדרש זאגט עפעס א פלא פון א לשון א הייליגע מדרש זאגט אויף דעם מים לרחוץ רגליו זאגט די מדרש יפה רחיצת רגלי עבדי אבות יותר מתורתן של בנים די וואשן פון די פיס איז מער מתורתן של בנים וואס גייט דא פאר זאגט דער ערוגת הבושם אזוי רגל הייסט ארבעטן השתדלות אויף פרנסה השתדלות אויף נישט אויף פרנסה אויף אלעס ווי שטייט אין פסוק אין פרשת וישלח לרגל המלאכה

ווייל דו ביסט מחיוב צו מאמין זיין אז אלץ טוט נאר דער אייבערשטער, די השתדלות איז נאר א ציווי, אלץ טוט נאר דער אייבערשטער, און אז דו האלטסט אז די השתדלות האט געמאכט דאס אבק עבודה זרה, טייטש דער ערוגת הבושם, אליעזר עבד אברהם קומט אן, ס'וועט זיך ענדיגן, גייט זיך ענדיגן א שידוך, ער זעט אלץ איז געלונגען, וואס איך האב געזאגט, הטי נא כדך ואשתה, אלץ קלאפט. יעצט ממש גייט זיך ענדיגן א שידוך צו מיין שידוך, איך בין שדכנות, אלץ האט געקלאפט, מיין השתדלות, מיין השתדלות, האט ער געבעטן שנעל מים לרחוץ רגליו, דעם אבק עבודה זרה, די רגל הייסט דאך השתדלות, און זיך אויסוואשן די אבק הרגליים, טייטש דער ערוגת הבושם דאס טייטש אין מדרש יפה רחיצת רגלי עבדי אבות, ס'איז יותר מתורתן של בנים. אז א מענטש זאל לעבן מיט אזא לעכטיגע אמונה אז ס'איז נישטא דיין השתדלות אלץ איז נאר די אייבישטער אליין, השתדלות איז נאר א ציווי, דאס אנקומען צו דעם הכרה, איז יותר מתורתן של בנים. דאס אביסעלע אריינלייגן אריינלייגן אין לעבן לעבן צו די זאך מיט דעם. מען רעדט טאקע וועגן השתדלות, אלע געדענקען די גמרא, גמרא אין יומא לח, מען רעדט אז סוכות פון חכמינו זל הקדושים, די גמרא דערציילט אז בית אבטינוס זענען געווען ממונים אויף מעשה הקטורת, קיינער אין דער וועלט האט נישט געקענט וואס זיי האבן געקענט, מען האט דאך געדארפט ביי די מעשה הקטורת אז די רויעך, די עשן האט געדארפט זיין גלייך, יא? ס'האט נישט געטארט זיך צושפרייטן, און און און די בית אבטינוס, זיי האבן נישט געוואלט קיינעם אויסלערנען איין זאך, אבער נישט נאר זיי האבן נישט געוואלט אויסלערנען קיינעם, זיי האבן נאך געבעטן נאך מען זאל דאפלען דעם געהאלט, מען זאל דאפלען דעם געהאלט. און חכמינו זל, חזל הקדושים, האבן זיי געזאגט א גוט יאר, זאלן גיין, מען האט זיי אוועקגעשיקט. חזל האבן געברענגט אנדערע אומנים פון אלכסנדריה של מצרים, זאגט די גמרא, עס איז נישט געגאנגען, קיינער האט נישט געקענט מאכן וואס זיי האבן געמאכט, און מען האט זיי געדארפט צוריקברענגען און דאפלען די געהאלט. די זעלבע מעשה דערציילט זיך די זעלבע זאך די גמרא דארט אין יומא ל"ח, אויף בית גרמו אויף מעשה לחם הפנים, בית גרמו זיי זענען געווען זיי האבן געהאט א ספעציעלקייט א אומנות אין מעשה לחם הפנים קיינער האט זיי נישט געקענט נאכמאכן, קיינער האט נישט געקענט וואס זיי האבן געקענט, און זיי האבן אויך געוואלט א דאפל אין די געהאלט. און זיי האבן נישט געוואלט אויסלערנען אויכעט, און מען האט זיי אוועק געשיקט, און חזל האבן זיי געמוזט צוריק ברענגען ווייל קיינער האט נישט געקענט וואס זיי האבן געקענט, און מען האט זיי געדאפלט די געהאלט. רבותי זאגט די גמרא מכאן אמר בן עזאי דארף אריין גיין אין גוט אין מוח פון א מענטשן די שורה גמרא וואס מען דארף עס געדענקען ביי יעדע השתדלות זאגט ער מכאן אמר בן עזאי בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך יתנו לך אין אדם נוגע במוכן לחבירו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא, זאגט רש"י הקדוש די לשון, מכאן אמר בן עזאי, ממעשה בית גרמו און בית אבטינס, שביקשו חכמים לדחותם ממקומם האבן חזל הקדושים געוואלט אוועק אוועקלייגן איבער צו חכמינו זל, די הייליגע ת א, מ'האט זיי געוואלט אוועקשיקן, וואס איז דאס, זיי ווילן נישט אויסלערנען, אוועק! און מ'האט נישט געקענט, חזל הקדושים האבן געדארפט צוריקברענגען, מ'האט געדארפט דאפלען די געהאלט. ולא יכלו, זאגט רש"י, פון דעם האט געלערנט בן עזאי בשמך יקראוך, זאגט רש"י וואס איז טייטש בשמך יקראוך, לא ידאג אדם לומר פלוני יקפח פרנסתי, ער זאל קיינמאל נישט דאגה'ן יענער קען מיר צונעמען, ווייל כי על כרחך בשם יקראוך לבוא ולשוב במקומך, וואס איז דיר באשערט וועלן מיר דיר דארפן רופן, קום צוריק און זעץ דיך דא אויפן פלאץ. דעם דעם דעם אמונה דאס גוט משרש זיין אין זיך, און אזוי פירט מען עס איבער צו קינדער, ווען ווען מען איז עס משרש אין זיך, זאל משרש זיין מיט דער אלף בית פון א אידן, און א איד לעבט אזוי, ער לעבט אזוי, ער איז נישט באדאגה'ט, ער איז פרייליך, איז אטאמאטיש גייט עס אריבער צו די קינדער אויכעט. ס'איז געווען ר' שמעון שוואב, ער האט געמאכט א דינער פאר זיין ישיבה אין חוץ לארץ, א דינער האט ר' משה פיינשטיין דארטן געזעצן ביי דעם דינער אויך און ער האט דעמאלט געזאגט א ווארט רשי זאגט יענע וואך ביי די עקידה ויהי אחר הדברים האלה קח נא את בנך את יחידך וואס זאגט רשי אין נא אלא לשון בקשה יא מדרש אין נא אלא לשון בקשה כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם דער רבונו של עולם האט געבעטן פון אברהם אבינו נסיתיך בתשע נסיונות ועמדת בהם איז געשטאנען עכשיו עמוד לי בנסיון זה, דער רבונו של עולם האט זיך געבעטן ביי אברהם אבינו, שטיי מיר נאך אין דעם נסיון פארוואס איז די לשון אין מדרש כדי שלא יאמרו ראשונות אין בהן ממש, ווייל דו וועסט נישט שטיין אין די נסיון וועט מען זאגן ראשונות אין בהן ממש, האט ער געפרעגט דארטן ביים דינער איך פארשטיי נישט. א מענטש, א בחור גייט אריבער א בחינה, צען שאלות האט די בחינה, ניין, ניין שאלות האט ער געענטפערט גוט, די צענטע שאלה האט ער נישט גוט געענטפערט, איז אין בו ממש, די ערשטע ניין אין בו ממש? צו נײַנציק פראצענט געקענט, וואס הייסט צו נײַנציק פראצענט געקענט, וואס הייסט כדי שלא יאמרו ראשונות אין בו ממש, וואס איז פשט אין די רשי? ער קען נישט שטיין די ניסיון, מען זאגן ראשונות אין בו ממש, פארוואס זאל מען זאגן אזוי? האט געזאגט רב שוואב, האט ער געזאגט ווייל די געדאנק איז אזוי, ווייל היות אז די נסיונות איז געווען נסיונות אין אמונה, איז געווען נסיונות אין אמונה, און האט רבונו של עולם געזאגט פאר אברהם אבינו דו ביסט אריבער דיינע נסיונות, מורא'דיג, אבער די גאנצע צייט די נסיונות איז געווען מיט דיר, נישט מיט קיין קינדער, איך דארף ס'זאל איבערגיין צו קינדער, ס'זאל בלייבן אויף די וועלט אמונה, ס'זאל בלייבן! איז ממילא איך טאמער דו וועסט נישט איבערפירן צו יצחק'ן, דו וועסט נישט איבערפירן יעצט ביי יצחק'ן, וועט מען זאגן ראשונות אין בו ממש, וועט גארנישט בלייבן פון דעם, וועט דאך נישט בלייבן פון דעם, ווייל ס'זאל בלייבן צו דיינע קינדער זאל בלייבן. אזוי האט רב שוואב געזאגט. האט ר' משה פיינשטיין שפעטער געזאגט אז לדידי קשיא מעיקרא ליתא, איך האלט עס בכלל נישט פאר קיין קשיא. וואס האט ער געפרעגט? א נײַן פראצענט קען, נײַנציק פראצענט געענטפערט תשובות, יא, נײַן שאלות געענטפערט, די צענטע שאלה ענטפערט נישט, איז אין בו ממש? האט ער געזאגט ר' משה פיינשטיין אז היות ס'איז נסיונות אין אמונה געווען, האט ער געזאגט נײַנציק פראצענט מאמין און צען פראצענט א כופר איז הונדערט פראצענט א כופר. פארשטייט אז אמונה איז ביזן סוף, אמונה, אמונה, און דאס האט דער אייבערשטער געבעטן, באווייז דאס וואס הייסט אמונה, אמונה אין יעדן מצב, אין יעדן מצב ווען מען ווייסט אז דער רבונו של עולם, אבער מען דארף וויסן ווייטער פשט'לעך, און אויך אז דאס פירט איבער צו קינדער, דאס פירט איבער צו קינדער, אז ווייל צו קינדער אמונה, דאס איז ווי ער זעט, ווי ער זעט ווי דער טאטע האלט זיך מיט אמונה, ער זעט ווי דער טאטע גלייבט.

מיט א ווארעמקייט, מען צינדט אן פון איין מנורה צום צווייטן מנורה, מען האט נאר מיט אנצינדן, איר פארשטייט זיך, און מען רעדט פון איבערפירן, איבערפירן צו קינדער, איז נאר, און איבערפירן רבותי. א וואכעדיגע סדרה, ס'איז א פרשה פון שידוכים די וואך. אה, ויען לבן און וציעל ויאמרו מה השם ירצה הדבר לא ניחא לה אבער עליך רעיו טוב. און צו ידיעה, די גמרא זאגט אין מועד קטן יט ח, זאגט די גמרא אמר רבא שם רבי ריבן בן איסרבילי, אז מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים אמר השם איש לאיש, מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים אמר השם איש לאיש, מן התורה ומן העין דכתיב ויאמרו מה השם ירצה הדבר, מן הנביאים דכתיב, ביי שמשון הגיבור שטייט ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא, אז ס'איז א הימלישע פון אייבישטן. מן הכתובים שטייט בית והון נחלת אבות ומהשם אשה משכלת. אלע רעדן ארום וואס איז פשט אין די גמרא, וואס איז פשט אין די גמרא, אלץ איז דאך מהשם, וואס איז, וואס איז נישט מהשם, אלצדינג איז מהשם, וואס איז די פשט ווי די גמרא זאגט מהשם אשה לאיש. איז דא דער חזון איש האט עפעס א גאנצע מערכה זאגט ער אז אלצדינג איז מהשם אבער ס'איז נעבעך אונטער א הסתר פנים הסתר פנים נעבעך ס'איז נעבעך פארשטעלט זאגט ער אבער די מערכת השידוכים האט דער רבונו של עולם געלאזט אז יעדער איינער מיט בלינדע אויגן זעט ער אויך אז ס'איז דא אייבערשטער אויף די וועלט יעדער איינער מען דאנקט שפעטער דעם אייבערשטן וואס יענער האט מיר נישט געוואלט, פלעגן די באבעס זאגן, יא, דאס האט דער באשעפער איבערגעלאזט, אז יעדער, יעדער איינער זעט וואס ס'איז, דער רבונו של עולם פירט די וועלט. די וועלט זאגט אז די ערשטע שידוך האט זיך געענדיגט ביי וועמען? אדם וחוה. ווי האט זיך געענדיגט די ערשטע שידוך? רבונו של עולם זאגט פאר אברהם, פאר אדם הראשון האט ער געזאגט גיי לייג זיך שלאפן, העלף נישט, שטער נישט.

ער זאגט אז עס איז געווען אמאל א אינגערמאן וואס דארף ענדיגן ער דארף שליסן א שידוך די סברא איז אויבן דארף שליסן א שידוך נײַן אזייגער ביינאכט ער האט שוין געוויסט נײַן אזייגער ביינאכט גייט מען ברעכן טעלער אבער האט געזאגט אין שטוב ער קען נישט פאר די שוויגער איז נישט כדאי מודיע זיין נײַן אזייגער צו ברעכט מען א טעלער מיט אן עגמת נפש דארף מען מיט איר איבעררעדן ס'איז א שוויגער מען דארף זיך מתייעץ זיין מיט איר שוין גייט ארויף צו די שוויגער ער מיט איר ער וויל זיך מתייעץ זיין מיט איר וואס זאגט זי אויף דעם שידוך

גייטס ארויף צו איר און מאכטס כאילו די שוויגער האט געבעטן מען זאל ארויף גיין צו איר שוויגער און אויך מאכן ביי איר כאילו מען זאל מאכן ביי איר כאילו מען רעדט איבער מיט איר זי האט נישט געוויסט אז מיט איר האט מען אויך געמאכט דעם שפיל פארשטייט זיי זענען ארויף געגאנגען טאקע צו די שוויגערס שוויגער און זיי רעדן מיט איר איבער וואס זאגט זי אויף דעם בחור זי זאגט דער בחור איך האב נאך געשפילט מיט זיין באבע אין די זאמד דער בחור זי גייט מברר זיין קען מען מברר זיין ענבי הגפן בענבי הגפן וואס האבן מיר נישט פריערט ענדיגן שוין זיי גייען אראפ האט ער געזאגט פאר זיין רעבעצן ער גייט אראפ מיט איר מיט זיין רעבעצן זאגט ער א נס ס'איז נישטא נאך אפאר שוויגערס ווייל דעמאלטס וואלט זיך די נאכט שוין נישט געענדיגט די שידוך אבער א מינוט שפעטער זאגט ער פאר זיין רעבעצן פונקט די זעלבע זאך מאכט די אייבישטער מיט אונז די שידוך שוין געענדיגט ארבעים יום קודם יצירת הולד פונקט ווען ס'וועט זיך ענדיגן פונקט וואסערע שעה

פארשטיי ס'פירט זיך כ'ווייס פון א שידוך פון איינער פון בני החבורה פון איינער פון די שטעט וואס האט זיך געענדיגט יענע וואך יענע וואך א מעשה פון יענע וואך געענדיגט א שידוך א מצבה וואס איז דארט נישט געווען מיט א ירא שמים מעשה זאגט א עפעס א מיידל פון א סעמינאר, א מיידל פון א סעמינאר האט געארבעט, ס'איז סוף וואך, דא עפעס א פלאץ וואו מ'ארבעט סוף וואך, זיי גייען דארטן ארבעטן סוף וואך, פאר פאר פונט, סוף וואך, אינמיטן די וואך קען מען נישט, נעמט מען נישט אן, סוף וואך ארבעטן זיי דארטן. און מ'האט געזאגט פאר די מיידל, האט מען געזאגט אז ס'איז דא, אז מען קען ארבעטן א אנדערע פלאץ וואס א גאנצע וואך געבט מען, געבט מען זיי אויך ארבעט נאך די סעמינאר, מ'גיבט זיי ארבעטן א גאנצע וואך, און מ'צאלט דארטן אסאך מער. שוין, איז זי געגאנגען דארטן ארבעטן.

דער וואס האט דארטן געארבעט, האט דאך געארבעט דארטן עפעס א חתונה געהאט אידען, האט איר געקלינגען, וואס טו אויף געלט פארוואס קומסטו נישט? האט זי געזאגט, וואס פארוואס איך קום נישט? ער קומט אריין און רעדט מיט ווייבער אל תרבה שיחה, וואס איז דאס? שוין, עס האט איר אזוי צענומען, עס האט איר אזוי, איז זי געגאנגען, זי האט עס דערציילט, די חתונה געהאט פאר אירע עלטערן, פאר אירע עלטערן, און די מעשה איז אזוי, די מיידל האט א ברודער א עלטערע בחור, די עולם דא קענען. אויך אן עלטערע בחור, און דער עלטערע בחור האט מען גערעדט פאר די מיידל'ס ברודער, די מיידל וואס האט נישט געוואלט דארטן צוריקגיין אין געשעפט, האט א ברודער א עלטערע בחור וואס מען האט אים גערעדט, מען האט אים גערעדט א שוועסטער פון די חתונה געהאט וואס האט געארבעט דארטן, אבער זי איז אזוי נתפעל געווארן, זי איז ארויף געגאנגען צו די עלטערן און געזאגט, ס'איז אזא חשוב'ע שטוב. אין דעם זעלבן וואך, ס'איז געווען יענע וואך, האט זיך געענדיגט די שידוך מיט אים, האט מען געהערט אזא חשוב'ע שטוב, ווייל די שוועסטער פון דעם בחור האט דארטן אפגעלאזט דעם געשעפט, האבן זיי געהערט אזא חשוב'ע שטוב, ער זאגט מיר, די מחותנים האבן מיר געזאגט שוין א האלב יאר טרעפט זיך די שידוך, זיי האבן נישט געוואלט הערן פון אים. זיי האבן נישט געוואלט הערן. האט מען געהערט אזא חשוב'ע שטוב, א מיידל זאל וויסן אזא זאך, האט זיך געענדיגט די שידוך יענע וואך.

האט ער אים געפרעגט וויפיל דארפסטו? איינס! איינס איז נאך דא! איינס איז נאך דא! דא איז געווען רבי נתן ראדזינער זכרון לברכה, דער וואס האט אויפגעשטעלט דא די פלאץ, האט ער דא דערציילט אמאל אינמיטן א שיעור, אז ס'איז געווען נאכן קריג, ער איז געווען גאר א עלטערע בחור, האט נישט געזאגט וויפיל ער איז אלט געווען, ער איז געווען גאר א עלטערע בחור, האט ער געזאגט ער איז אריינגעלאפן צום חזון איש האט אים געזאגט, רבי איך האב א קשיא וואס איז קשה כקריעת ים סוף, א קש, האט אים געזאגט נו, עס האט אויך געהאט א תירוץ. ס'האט דאך א תירוץ געהאט, קענסט בארואיגן זיך. אבער על כל פנים, צו פארשטיין אבער דער רבונו של עולם האט אזוי געפירט, ווי ס'פירט זיך אין דעם ענין, ווי ס'פירט זיך אין דעם ענין, עפעס א בחור ביי מיר אין ירושלים פאר אפאר יאר צוריק, א עלטערע בחור, ער וואוינט אין ניו יארק און ער לערנט אין ירושלים, ער האט געדארפט דא קומען לערנען,

א האלבע שעה, אזוי איז געווען די מעשה מיט אים, ער האט געוואלט גיין א האלבע שעה תוספת שבת אויף א תקופה שוין, און באותו היום גלייך ממשיך געווען אנקומען קיין ירושלים, קומט אן קיין ירושלים עס איז נישט שמיטה, ער מאכט אויף די רענצל, און זיך אויפן שווארצן קאפטן האט זיך געעפנט א פוץ פון ציין, ציין פוץ האט זיך געעפנט, עס האט זיך אויסגעגאסן אויפן שווארצן קאפטן, אויפן שווארצן קאפטן, מען דארף עס ריין מאכן אבער ער קוקט אויפן זייגער, שוין געקומען די זיין צייט פון זיין תוספת שבת האט מקבל געווען, שוין אנגעקומען די צייט פון זיין תוספת שבת, א קבלה איז א קבלה, היינט אינדערפרי מקבל געווען.

פארוואס גייסטו אזוי? האט ער אים דערציילט, איך בין נעכטן אין ענגלאנד, נעכטן אינדערפרי מקבל געווען א קבלה, און איך בין אנגעקומען דא מצד אפאר סיבות, איך האב נישט געקענט, א קבלה איז א קבלה. דער אלטיטשקער איז אזוי נתפעל געווארן, דינסטאג איז ער א חתן געווארן מיט א אייניקל פונעם אלטיטשקן. שטייט, על כל פנים,

איז געווען די עולם ווייסט דאך ס'איז געווען אזא זאך וואס האט געהייסן מענטשן וואס האבן געהייסן קאפא קאפא וואס איז דאס געווען אידן וואס זענען געווען ממונים מטעם די נאצי ימח שמו וואס ליידער ליידער איז רוב פון די קאפא זענען געווען זייער נישט בסדר אידן וואס זענען געווען זייער נישט בסדר ווייל זיי האבן געוואלט נושא חן זיין ביי די ביי דעם נאצי ימח שמו האבן זיי גע'מסר'ט אידן און זיי האבן געפייניגט אידן נאך זייער נישט קיין שיינע נאמען געווען קאפא ס'איז אויף קיין אויף קיין שידוך זיכער נישט שוין קיינער זיך נישט געוואלט משדך זיין מיט א קאפא שוין און מאטקע רב מאטקע צייגט אזוי פאר דעם אינגערמאן אויף עפעס א נאמען אויף א נאמען פון א מענטשן און ער זאגט אים דער און דער ער איז געווען א קאפא, און ער האט אליינס געהערט דעמאלט דערציילט פאר יענעם אינגערמאן, כ'האב געהערט פון רב זכרונו לברכה, אז ער האט געזאגט אז דער איז נישט געווען ווי אלע קאפא'ס, ווייל ער האט נישט נאר ער האט נישט גע'מסר'ט אידן, נאר ער האט געהאלפן אידן במסירות נפש, ווייל די קאפא'ס האבן דאך געפייניגט אידן ווייל זיי האבן געוואלט מוצא חן זיין ביי די נאצים ימח שמם, ער האט געהאלפן אידן במסירות נפש און האט מיך אויך געהאלפן, אזוי האט די בעלזער רב געזאגט, האט אים אויך געהאלפן. ער האט געזאגט ער איז נישט געווען פונקט ווי אלע קאפא'ס, נאר ער איז געווען זייער בסדר, ער האט געהאלפן און מיך אויך געהאלפן. ר' מרדכי וועבער דערציילט אז צומארגנס קריגט ער א טעלעפאן פון עפעס א אינגערמאן, ער לאדנט אים איין, ער מאכט היינט ביינאכט א תנאים און ער וויל ער זאל קומען. וואס האב איך מיט דיר? שוין. וואס מאכט מען ווען מ'קען משמח זיין א אידן? גייט ער. שוין. ער גייט צום תנאים, ער קומט אריין צום תנאים, גייט צו צו אים דער מחותן, ער זאגט אים, אה ר' מרדכי איר זענט דא, אבי דער שדכן איז דא, איר זענט דער שדכן ביי דעם שמחה, וואס איז? זאגט מיר האט מען גערעדט דעם בחור זאגט ער מיר האט מען גערעדט דעם בחור שוין א האלבע יאר און כ'האב געזאגט לא מיט א אלף רבתי פארוואס ווייל ער איז א אייניקל פון יענעם קאפא וואס איר האט נעכטן גערעדט ער איז א אייניקל פון דעם קאפא נעכטן בין איך געזעצן הינטער אייער באנק ווען איר האט דערציילט פאר צווייטן אינגערמאן האט איר דערציילט דארטן די מעשה אז דער קאפא האט דער בעלזער רב זכרונו לברכה האט געזאגט אז ער איז נישט געווען ווי אלע קאפא'ס און פארקערט האט געהאלפן אלע אידן האט מיך אויך געהאלפן כ'האב געהערט ווי איר האט עס אים דערציילט

אויב איז איינער מהשם יצא הדבר וואס שטייט די וואך, איז נישט נאר די ווארט, נאר און יבשר א ווארט צו רעדן אויכעט, די דיבורים אויכעט ארויס גיין פון מויל, ווי אזוי ס'ענדיגט זיך א שידוך. ממילא איז דא איין זאך רבותי, איז קיין דאגות איז נישטא, איז דא איין זאך, וואס יא? חזל זאגן אויף דעם, קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף די גמרא, ונפקא מינה, לאפושי ברחמי זאגט דער רשבם, רשבם ונפקא מינה לאפושי ברחמי בעטן אסאך יא. דא אזא ווארט פון אמרי נועם, ער זאגט על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, זאגט ער אזוי, אז אין מערכת השידוכים איז דא צוויי פראבלעמען שטענדיג ביי עלטערן, וואס איז דאס, איינס, די וועלן, ער וויל דעם שידוך, ער וויל דעם שידוך, און ביז וואס ס'איז אים אריינגעגאנגען עפעס אין קאפ, ער וויל דעם שידוך, און טאמער ביז ער איז, יענער ברעכט נישט קיין טעלער מיט א צווייטן וויל ער נישט הערן פון קיין אנדערע שידוך, ער וויל דעם שידוך. איין פראבלעם, נאך א פראבלעם איז דא, ספיקות. מיט דיר דארף איך נישט מסביר זיין. ספיקות. טייטשט דער אמרי נועם, על כן יעזוב איש את אביו, אביו מלשון וועלן, ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, אביו לאז אפ דיין וועלן, ואת אמו די ספיקות, אם, צו אזוי צו אזוי. נאר ודבק באשתו ראשי תיבות השם שפתי תפתח ופי, נאר אין תפילה. על כן יעזוב איש אז ס'קומט מערכת השידוכים, יעזוב איש את אביו, דיין וועלן, אביו מלשון ולא אבה, פון וועלן, דו ווילסט דעם שידוך, ואת אמו, אם איז ספיקות, לאז אפ דיינע ספיקות, נאר וואדען, ודבק באשתו, אין השם שפתי תפתח ופי אין תפילות. וואס הייסט עס תפילות? ער דערציילט הרב שחר דערציילט האט עס געהערט פון פאנאוויטשער רב, די פאנאוויטשער רב איז געווען בשעת מעשה דעמאלטס ביים חפץ חיים, שבת פרשת חיי שרה, און ער זאגט דער חפץ חיים האט געפלאקערט אין דעם ווארט, רש"י זאגט די וואך, ער האט א געדאנק פון חפץ חיים, דער זעלבער חפץ חיים דער משנה ברורה אין הלכות תפילה מיט אלסדינג, ער האט דאס דא געזאגט א געדאנק, רש"י זאגט די וואך, באקאנטער רש"י וואס אלע געדענקן.

איז אלסדינג פון אותיות, פון ווערטער. דו שניים ושלושה דפים, זאגט די מדרש, פון די גאנצע מעשה אליעזר עבד אברהם? כ'האב איר געזאגט הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה און זאגט עס איבער און ער חזר'ט עס איבער נאכאמאל ביי לבן, זאגט די מדרש איז שניים ושלושה דפים, דו ווייסט וואס דא טוט זיך? ווייל יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים. דער חפץ חיים האט דעמאלטס געשריגן ביי ראווע דעראבנען, ווי פארשטייט איר אזא זאך?

אבער ער איז נישט אזוי באדאגה'ט, ער איז מתפלל מעומקא דליבא, ווייל ווי זאגט ער די מחותן זאלן מתפלל זיין? זוכה זיין צו אזא ברכה? ווי זאגט דער חפץ חיים ווייטער, ווי איז טאמער די מעשה איז אז דער מענטש האט א קינד אויף שידוכים, ער האט א זון אויף שידוכים און ער איז א מיליארדער, א גרויסער גביר, אויך די זעלבע זאך, ער מתפלל אבער ער פילט ער איז נישט אזוי תלוי אין אייבערשטן, ער האט. איך בין דאך א מיליארדער! רבי מכבד עשירים? זאגט ווייטער דער חפץ חיים, ווי איז טאמער א מענטש האט אלע ביידע, ער האט די בעסטע בחור און ער איז א מיליארדער? דאך אוודאי און אוודאי אז איך דארף נישט אזוי רייסן דריי מאל תהילים ענדיגן, יא? איך ענדיג, איך קען מתפלל זיין, איך קען זיך משתדלען מתפלל זיין, אבער נישט ער. זאגט דער חפץ חיים, דאס איז דא געווען. אליעזר עבד אברהם האט געוואוסט ער האט דא צוטון מיט יצחק אבינו וואס איז די בעסטע בחור אויף די וועלט. נאך די עקידה יצחק אבינו די בעסטע בחור אויף די וועלט אין ער האט געהאט א מיליארדער וכל טוב אדוניו בידו וזה לקח שטר מתנה ער האט דאך געהאט א שטר מתנה אויף אלסדינג אלס גייט אריבער צו יצחק אין אליעזר עבד אברהם שטעלט זיך אוועק מיט א תפילה הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם כאילו האט צו טוהן מיט דעם גרעסטן דפוק דא א בחור איך מוז מיט אים א שידוך טוהן וואס איז דאס א שידוך וואס איז דאס א שידוך? ועשה חסד! די געדאנק צו וויסן אז אפילו איר קענט האבן די בעסטע בחור און די גרעסטע מיליארדער אן קיין תפילות וועסטו גארנישט האבן, דאס איז יותר מתורתן של בנים. אזא תפיסה יפה שיחתן של עבדי אבות, אז דאס וויסן קענסטו אלצדינג האבן אן קיין תפילות וועסטו גארנישט נישט האבן, ועשה חסד! ועשה חסד! ס'איז נישט נאר אויף שידוכים רבותי! אויף אלסדינג ללמד על הכלל כולו יצא. דאס און יענץ, גארנישט, אן קיין תפילות איז גארנישט אן ועשה חסד. ועשה חסד. ווייל דער דער אין מדרש שטייט, ועשה חסד. דער מדרש זאגט, חידושי הרי"ם ברענגט אראפ דעם מדרש, ער זאגט דאך, הכל צריכים לחסד. אלע.

פארשטיי, אברהם אבינו איז אויך נצרך לחסד. אבער איין זאך פרעגט די חידושי הרי"ם, איך פארשטיי נישט ווי פאסט עס א גבאי זאל אזוי זאגן אויפן רעבן? זיי בעטן ועשה חסד, דו דארפסט פארשטיין פארן רעבן קומט זיך עס בזכות, נישט בחסד. ווי פאסט אז די גבאי זאל אזוי זאגן אויפן רעבן? שרייבט די חידושי הרי"ם אזוי, כי אברהם אבינו עליו השלום היה רבי טוב. ער איז געווען א גוטער רבי, והכניס היטב בלב תלמידיו, שאין לאדם כלום אצל בוראו יתברך שמו, דער רבונו של עולם איז דיר גארנישט שולדיג רק בחסד, דאס הייסט חסד, און אזוי איז זיך שטעלן דאווענען, דאס איז שיחתן של עבדי אבות, דאס איז יותר מתורתן של בנים, דאס איז נישט נאר פשוט איך מוז אויף אלץ דינג, דאס איז שיחתן של עבדי אבות, וויסן ווי אזוי, לפני השם ישפך שיחו. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפך שיחו. די גמרא זאגט דאך די וואך ויצא יצחק לשוח בשדה. לשוח בשדה דאס איז דאך תיקון תפילת מנחה. און דער אלשיך הקדוש זאגט, ולפני השם ישפך שיחו. דא א ספר פון אלשיך הקדוש רוממות קל אויף תהילים. שרייבט ער וואס טייטש לפני השם ישפך שיחו. כמי ששופך כלי מים.

און פארטייטשט מען, די גמרא זאגט לא תקנה לא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה, יא? ויצא יצחק לשוח בשדה. טא ביי אברהם אבינו שטייט אל המקום אשר עמד שם, ס'איז געווען א מקום. ביי יעקב אבינו שטייט אויך ויפגע במקום, א מקום. ביי יצחק אבינו שטייט שדה, וואס איז טייטש שדה? דא ביי אברהם אבינו, תיקון תפילת שחרית, שטייט וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, שחרית האט א מקום, ס'איז א הכנה קודם פסוקי דזמרה, קריאת שמע, יעקב איז אויך דא מעריב קודם פסוקי ד, ברכות קריאת שמע, ביי יצחק איז נישטא קיין פריערט קאווע נישט דא, גלייך לשוח בשדה גיבט א גיס עס אויס צום אייבערשטן, א גיס אויס צום אייבערשטן, און דאס איז דאס איז די עיקר תפילה דאס איז די שיחתן של עבדי אבות, גיבט א שפרעך אויס צום אייבערשטן. ער גיט עס א שפרעך אויס פון איין זייט, און פון די אנדערע זייט ווייסט ער אז נאר מיט תפילות. איינער אריינגעגאנגען אמאל, איינער אמאל אריינגעגאנגען צום רבי'ן, א עלטערע בחור, א עלטערע בחור אריינגעגאנגען צום רבי'ן און ער זאגט אים, רבי, אינטערעסירט מיר נישט ווען, אבער איך מוז וויסן ווען דאס איז און ווען איך גיי א חתן ווערן, אז נישט גיי איך נישט ארויס פון צימער. איך דארף וויסן ווען, אינטערעסירט מיר נישט ווען, אבער איך מוז וויסן ווען. איך זיין רואיג אז נישט גיי איך נישט ארויס פון צימער. האט אים די רבי געזאגט, דו ווייסט אין תורה הקדושה איז דא צוויי וואס איז געגאנגען פאר שידוך. דא אליעזר עבד אברהם די וואך, און ווייטער ווער נאך? יעקב אבינו. אליעזר עבד אברהם שטייט, ער האט זיך אוועק געשטעלט דארטן דאווענען, ווי ס'איז געווען אלץ איז געלאפן שפעטער מיט ניסים, ערשטע זאך איז געווען קפיצת הדרך.

פארוואס? ווייסט פארוואס זאגט ער? אליעזר עבד אברהם איז געגאנגען אויפן וועג, האט ער געזאגט, רבונו של עולם, איך ווייס נישט, דער אברהם אבינו האט מיר באשוואוירן, דו גיי נישט מיט בנות הכנעני, איך ווייס נישט וואס יא, איך ווייס נישט, איך מאך השתדלות, און אנכי ניצב על עין המים, דאס איז דאס אייבערשטער, שיק מיר צו, איך ווייס גארנישט, נאר דו אליין, איך ווייס גארנישט, נאר דו אליין, איך ווייס נישט. אזוי, איז געווארן גלייך קפיצת הדרך, און אלץ איז געלאפן, ווער עס האט געפריווט אפצוהאלטן, בתואל איז גלייך געשטארבן, גלייך, מלאך בא והמיתו. ביי יעקב אבינו האבן מיר נישט קיין השגות אין יעקב אבינו, יעקב אבינו זאגט די גמרא בבא בתרא אז מ'האט געוויסט גדולה לגדול וקטנה לקטן, מ'האט געוויסט לאה גייט צו עשו און קטנה לרחל דארף גיין צו יעקב, ער איז געגאנגען, ער איז נישט געגאנגען זוכן דעם שידוך, ער איז געגאנגען מיט א פלאן, מ'גייט מיט א פלאן קוקט עס אזוי אויס. אז מען גייט מיט א פלאן קוקט עס אזוי אויס. פארשטייט? מ'האט נישט קיין השגות אין יעקב אבינו אבער דער לימוד, ווען א מענטש איז אנגעווארפן נישט נאר אויף שידוכים, אויף יעדע זאך, אויף יעדע זאך, ללמד על הכלל כולו יצא, צו אויף פרנסה, אויף קינדער, אויף אלסדינג, אז דו ביסט אנגעווארפן נאר אין אייבערשטן אליין, ביסטו געווען אליעזר עבד אברהם, מ'האט נישט קיין השגות אין יעקב אבינו, מ'רעדט דאך דער לימוד וואס דער אייבערשטער וויל, וואס דער תורה וויל אונז אויסלערנען, אבער מ'איז געווען אנגעווארפן אין אייבערשטן אליין, הקרה נא לפני היום, ס'איז נישטא קיין פלענער בכלל, ס'איז נישטא קיין פלענער, איך מאך השתדלות רבונו של עולם האב רחמנות. דאס איז זייער חסד עגול. דעמאלטס איז דעמאלטס געווען קפיצת הדרך פון אלע זייטן. ווייל אזוי זאגט דער רשב"ם די וואך, ער זאגט ווען לבן האט געזאגט לא נוכל דבר אליך רע או טוב, זאגט דער רשב"ם, לא הסתירה ולא הבנין תלוי ברצוננו, לא הסתירה ולא הבנין תלוי ברצוננו, כי על כורחנו, רוצים או לא רוצים, צו אונז וויל מיר יא צו אונז ווילסט נישט, כי הקדוש ברוך הוא עשה זאת שהיכולת בידו, דער אייבערשטער האט עס געמאכט. ס'איז ללמד על הכלל כולו יצא, אויף אלע, אויף אלס וואס דרייט זיך ביי מענטשן, מערכת השידוכים איז דאס ספעציעל. מען זאגט נאך א ווארט אין מדרש שטייט ווען יעקב אבינו איז ארויסגעגאנגען פון שידוך שטייט ער האט געזען והנה סולם מוצב ארצה מלאכי אלקים עולים ויורדים והנה סולם מוצב ארצה אין מדרש שטייט מטרונה אחת שאלה את רבי יוסי בר חלפתא א באקאנטע מדרש לכמה ימים אויף וואס טוט דער אייבערשטער פון ששת ימי בראשית ביז היינט וואס האט ער געענטפערט רבי יוסי בר חלפתא אמר לה הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים, בתו של פלוני לפלוני אשתו של פלוני לפלוני. אין מדרש שטייט אין המשך אמר רבי ברכיה, בלשון הזה השיבה רבי יוסי, מיט א אנדערע לשון האט ער געזאגט, וואס איז א לשון? הקדוש ברוך הוא יושב, וואס טוט ער פון ששת ימי בראשית, יושב ועושה סולמות, משפיל לזה ומרים לזה ומוריד לזה ומעלה לזה, ער האלט אין איין מאכן לייטערס, לייטערס, רב רבין אויב דאך וועסט עקיפין מוכר חמאי וואס איז עקף תפיסה. פון ששת ימי בראשית, האלט אין איין מאכן לייטערס, משפיל לזה, מוריד לזה, מעלה לזה, מוריד לזה. דער אייבערשטער האלט אין איין מאכן לייטערס. ווי געזאגט, שנאמר כי אלוקים שופט זה ישפיל וזה ירים. ס'איז למעשה נישט קיין מחלוקת. רבי ברכיה קומט נאר מסביר זיין. וואס האט געזאגט רבי יוסי חלפתא אז וואס? די תנא קמא זאגט רבי יוסי חלפתא האט געזאגט וואס טוט די אייבישטער יושב ומזווג זיווגים האט רבי ברכיה געקומען מסביר זיין נישט ער איז געקומען קריגן נאר ער איז געקומען נאר מסביר זיין ווי אזוי מאכט די אייבישטער די שידוכים דו ווייסט ווי אזוי עושה סולמות אז מען רעדט מיר א שידוך און אסאך מאל ער ווערט נאר באליידיגט וואס האסטו מציע געווען דו ווייסט ווער איך בין ווי האסטו מציע געווען אזא פשוטע שידוך איך הייס דאך משה גרויס, און מיט'ן נאז, מיט'ן נאז ארויף, ער איז משה קליין, איז די נעמען שטימען נישט, אין ספר חסידים שרייבט די נעמען דארפן שטימען, די נעמען שטימען נישט, ווי האסטו מציע געווען בכלל אזא שידוך? די ווייסט וואס די אייבערשטער מאכט צו דעם זאגט ער, עושה סולמות, אדער מעלה לזה יענער ווערט אויך גרויס, אדער מוריד לזה אדער די ווערסט קליין און דעמאלטס וועט פאסן די שידוך.

דאס איז אליין, איך מיין צו זאגן, דער פני מנחם האט אמאל דערציילט, ס'איז געווען עפעס א ארעמאן אין ווארשע, אין ווארשע געווען עפעס א ארעמאן וואס האט געמוטשעט זיין טאטן דעם אמרי אמת א הבטחה, ער האט אים געמוטשעט ער וויל א הבטחה צו ווערן א גביר, און דער אמרי אמת האט אים נישט געוואוסט וואס טויג דאס, האט אים נישט געוואלט צוזאגן, און געפייגערט און געפייגערט, ביז דער טאטע האט אים געוואונטשן און ער איז געווארן א גביר.

ווען אים עפעס א שוסטער אין ווארשע, ווייל ווייל ווייל ער איז דאך געווען א גביר און אזוי, ער האט אויסגעהאלטן אלצדינג, ממילא האט די שידוך די שוסטער מסכים געווען אים צו גיבן זיין טאכטער, אפילו ער איז א בעל מום, אפילו ער האט געהינקעט אויף די פיס, האט ער מסכים געווען פארוואס, ווייל ער האט אים געצאלט אסאך געלט. בצר לו איז דער דער ארעמאן וואס איז געווארן א גביר, איז אריינגעגאנגען צום אמרי אמת, האט זיך צעוויינט, זיך צעוויינט אויף די מצב ווי די זון, די בן יחיד, איז געווארן אזא בעל מום,

ווייל ווען דו ביסט געווען ארעמאן האט דיר געפאסט דער שידוך, ביסט געווארן א גביר פאסט דיר דאך נישט קיין אזא שידוך, האט דיין זון געדארפט ווערן א בעל מום כדי אז דער שידוך זאל ווערן, פארדערפאר האב איך נישט געוואלט בענטשן, דו זאלסט זיין א גביר, בכל אופן זאלן אלע האבן גאנצע פיס און אלע זאלן האבן מיליאנען און מיליארדן און זאלן מאכן די בעסטע שידוכים, אבער צו פארשטיין אביסעלע וויאזוי ס'פירט זיך, וויאזוי ס'פירט זיך, ס'איז דא אויך אזא מושג ווען אלע האבן אסאך געלט אין ספר חסידים אות רט"ז. דערציילט ער דארטן אזוי, ער דערציילט נישט, ער זאגט אם ראית, אויב דו זעסט וואס? רשע ועשיר, א עשיר א רשע, ווי אזוי פארוואס איז עס? זאגט די ספר חסידים ווייסט פארוואס? פארוואס איז ער א עשיר? ווייל ער דארף מאכן פיינע שידוכים מיט די קינדער, און ער איז דאך א רשע וועט מען דאך נישט וועלן, עס איז דאך נישט שיין, דערפאר איז ער געווארן א מיליארדער, יעצט האב איך צוויי קשיות.

משום שהיו מבזים אותו ווייל ער איז אריבער בזיונות, און פאר דערפאר מוז מען באצאלן פון דעם אויפן הימל פאר אים מוז ער מאכן גוטע שידוכים, אבער קיינער וועט דאך נישט משדך זיין אזא אזא פוסטער, דערפאר האט מען געגעבן אסאך געלט, פארשטייסט, נמצאנו למדים אפילו א רשע גייט אריבער בזיונות, אה? איז ער אויך, ווערט ער אויך דא אויבן, ווי האט ער געזאגט די קלויזענבורגער רב זכרונו לברכה, אז די לולב די אתרוג די הדסים אויף טו בשבט, אתרוג טו בשבט, יא? לולב ווען פ לולב מיט הדס ווען פארברענסטו? שריפת חמץ. די הושענות קלאפסט אים גלייך אויפן ארון קודש. אזוי שנעל? די ערבות די הושענות שאין בה לא טעם ולא ריח. א רשע. נא. דו ווייסט וואס? האט געכאפט פינעף קלעפ גלייך אויפן ארון קודש. געכאפט פינעף קלעפ מבזה געווען גלייך אויפן ארון קודש. איך פארשטיי דאס זאגט די ספר חסידים אפילו א רשע ווייל ער איז אריבער בזיונות מוז ער מאכן פיינע שידוכים. קיינער וועט דאך אים נישט וועלן נעמען. דערפאר האט די אייבערשטער אים געמאכט א גביר. אלץ דרייט זיך ארום דעם. זאגט די זאגט שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם זאגט אז די מערכת אויך צו שידוכים און אויך צו שלום בית איז שטענדיג דער בראך איינער האלט זיך יעצט ווי מיר פאסט נישט די שידוך דו ווייסט ווער מיין טאטע איז? דו ווייסט וואסער יחוס איך האב? ווער איז ער בכלל? ווער איז געווען זיין טאטע? הא? זעלבע זאך אין שלום בית אויך וואס איז די פראבלעם שלום בית ער געפינט זיך אזוי אין די הייך ווער ווער איז זי בכלל און זאל מען אמאל אויס פארקערט אויכעט זי זאגט ווער איז ער ווער איז זיין יחוס איך בין א יחסן ווער איז ער איך דאס דעם ווייסט ווען ס'וועט זיין שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם דארטן אדם וחווה האבן געהאט די זעלבע יחוס ביידע יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא אז דו וועסט פארשטיין דריי נישט קיין קאפ מיט קיין יחוס מיט קיין די שידוך האט זיך גענדיגט אמרי אמת זאגט עס אסאך שארפער אמרי אמת שפעטער אמרי אמת זאגט אזוי אז די די צודרייט אסאך מאל א מענטשן ליידער ליידער דער לינקער פריווט זיך שטענדיג אריין צו לייגן פיסלעך אדער א מענטש ענדיגט א שידוך אדער נאכן חתונה א שאד ער זאגט ווען איך נעם יענעם שידוך וואלט בעסער געווען דארטן וואלט איך געקריגן צוויי דירות די דארטן אנדערע בעסערע זאכן א שאד כ'האב נישט גענומען יענעם וואלט געווען אסאך בעסער א שאד כ'האב נישט גענומען יענעם הייבט אן זיצן, זאגט ער שמח תשמח, ווייסט ווען? ווייסט ווען ס'וועט זיין רואיג אין שטוב ס'וועט זיין שמחה כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, דארטן איז געווען, ווי אין גן עדן מקדם איז געווען אדם וחווה, נישט געווען אנדערע. אז דו וועסט וויסן אז דאס איז דיינס, פונקט ווי אדם וחווה נאך צו געענדיגט א שידוך, דאס איז דיינס, נישטא קיין אנדערע. נישט בלויז ווען כ'האב געקענט נעמען יענעם געקענט נעמען יענעם, דעמאלטס וועט זיין שמח תשמח רעים האהובים, וועט זיין א פרייליכע שטוב, וועסט וויסן אז דאס איז דיינס. נישט אנהייבן צו טראכטן א שאד כ'האב געקענט נעמען יענעם, ס'נישט געווען די אלע אפיקורסישע מעשות. שמחך יצירך בגן עדן מקדם דארט נישט געווען שייך א צווייטער דאך געווען נאר אדם וחווה מי לנו גדול דער הייליגער חתם סופר מי לנו גדול דער הייליגער חתם סופר זאגט נאך די גביר וואס האט אויסגעהאלטן די ישיבה ער האט געהאט א בת יחידה, האט געבעטן דעם חתם סופר די בעסטע בחור זאל, ער דארף די בעסטע בחור, האט דער חתם סופר מיט אים מסכם געווען אז סוף זמן ווען די בחורים פארן אהיים, איז דער בעסטער בחור גייט ער שיקן מיט א צעטל צו אים, און אויפן צעטל איז געשטאנען מוכ"ז, און ווייסט ראשי תיבות איז מוכ"ז? מוכ"ז איז ראשי תיבות מראה ונותן כתב זה, ער איז דיין חתן, אים מוזסטו נעמען. ער איז ראוי להיות חתן. און דער חתם סופר האט האט עס טאקע איבערגעגעבן סוף זמן פאר דעם בעסטן בחור, און ווען ער פארט אהיים גייט ער ארויף צו יענעם און יענעם און גיב אים איבער דעם צעטל. געב אים, דער בחור האט דאך נישט געוואוסט וואסערע א צעטל עס איז. ער אהיים געפארן מיט די אלע חברים דארטן אויפן באן, ער איז אנגעקומען אין שטאט, ער האט זיך געיאגט, ער איז געווען אויסגעמוטשעט, האט ער געבעטן א חבר זיינע, ער זאגט איך בין אויסגעמוטשעט, דער רבי האט איבערגעגעבן א שליחות איך זאל ארויפגיין צו יענעם, גיי איך האב נישט קיין כח, גיי דו גיב עס ארויף, ער האט ארויפגעגעבן דעם בריוו און מען האט געענדיגט מיט יענעם, נו.

געזעצט אויפן באן, און ער האט גערעדט מיט, און ער האט גערעדט, און ער איז געזעצן אויפן באן, און ער האט געזען דארטן עפעס א בלאט גמרא אויף דער ערד, האט ער גלייך אויפגעהויבן די בלאט גמרא, טרעפן א בלאט גמרא אויף דער ערד, ער האט עס אויפגעהויבן, ער האט אויפגעהויבן די בלאט גמרא, ער האט געהאט די גרויסע קאפ, האט גלייך געלערנט דעם גאנצן בלאט גמרא, רש י תוס' פון ביידע זייטן, געלערנט, און עפעס א בחור האט זיך דארטן ארום געדרייט ביי די באן, ארום אים, ארום דעם רעבן, ארום און ארום, ער האט זיך אוועקגעזעצט, האט אנגעהויבן צו רעדן מיט אים אין לערנען, אויף וואס האט ער גערעדט אין לערנען? האט דער רבי גערעדט אויף דעם בלאט וואס האט יעצט געלערנט, האט זיך יעצט גערעדט אויף אויף דעם בלאט, און האט געזען ער קען ישר והפוך, און האט אים גענומען, ומה נתברר הדברים, אז דער בלאט איז אראפגעפאלן פון דעם בחור, און דעם בלאט דאס האט ער געקענט. שטייט, ארזי הלבנון, ארזי הלבנון אדירי התורה, מערכת השידוכים.

וואס? טא ווייל אין ס'קומט די מינוט געדויערט עס ווייניגער פון א מינוט, און אין ס'קומט די מינוט הייבט עס אן צו לויפן דרדרדרדrd

איי האט ער געזאגט פארוואס מאכן אלע השתדלות און איך מאך השתדלות פאר מיינע קינדער? צו בארואיגן די נערוון. האט ער געזאגט זיי האבן עס געדריקט אזוי להרגיע את הנפש. ניין האט איינער וואס פילט א אקאמאל בארואיגט אים איז משמע אז ער פעלט עס נישט אויס. רבותי איך ווייס ידעתי גם ידעתי מיר זענען נישט אין די מדריגה אבער אראפלאזן אביסעלע אביסעלע איינער האט געפרעגט די סאטמאר רב זכרונו לברכה וואס איז די הגדרה פון השתדלות ביי א שידוך האט ער געזאגט איינמאל א וואך רעדן מיט א שדכן. איינמאל א וואך רעדט מען זיך שוין גענוג, ווייל אלע ווייסן, אלע ווייסן, אלע ווייסן פון מעשה'ס, אבער וואר, ער ווארט שוין ווען צו זיין מה מעשה דארטן, ווען צו זיין דארטן מה מעשה. פארשטייט איר די זה? דאס זעט רב חיים ברים, געווען א משגיח אין אסאך ישיבות, ס'איז געווען אין איינע פון די ישיבות, אין בארץ און בחוץ לארץ.

איז שוין, אבער עס איז געווען איין מאל עפעס א שבת חופשה הייסט עס, דאס איז א באפרייטע שבת, זאגט דער עולם, שבת איז געווען א באפרייטע שבת, עס איז געווען שבת, זונטאג, איך ווייס, איז דער בחור צוגעגאנגען צו זיין מגיד שיעור, מיט א בלעטל האט געגעבן פארן מגיד שיעור הוראות וויאזוי די מגיד שיעור זאל זיך פירן אין קומענדיגע פאר טעג. א חוצפה עוברי כל הגבולות, און ער זאגט אז מוצאי שבת איז געווען א אסיפה פון צוות מיט ר' חיים ברים, מ'האט גערופן ר' חיים ברים און געזאגט ר' חיים איר קענט זאגן וואס איר ווילט, איר קענט גיין, דער בחור דא אין ישיבה וועט נישט ממשיך זיין, בשום פנים ואופן נישט, ס'איז עוברי כל הגבולות די חוצפות, בשום פנים ואופן נישט, און זיי האבן געשריגן ר' חיים ברים ס'קען נישט עקזעסטירן אזא זאך, ס'איז זעקס און אכציג בחורים אין ישיבה, כזה בחור איז נישטא דא.

דעם בחור? זאגט אים הרב חיים, דער בחור? איך קום יעצט אראפ פון א אסיפת צוות, איך האב נאך אזא זאך נישט געהאט אין לעבן, איך ארבעט שוין אסאך ישיבות, נאך נישט געווען אזא זאך אין לעבן, אז כולם, די גאנצע צוות, אלע פה אחד אמרו, זעקס און אכציג בחורים אין ישיבה אזא בחור איז נישטא, אלע זאלן זאגן די זעלבע זאך. רבי חיים האט געזען, ער האט הנאה געהאט, און רבי חיים האט געזען ווי ער גייט ווייטער, ער האט הנאה געהאט אויבן אין זיין א חורבן דארטן, האט אים געכאפט מיטן רעקל דארטן, איך זאג אייך ס'איז א שאד ארויפצוגיין, איך ארבעט שוין אין חינוך שוין יארן לאנג, איך זאג אז ס'איז נאך נישט געווען אזא זאך אז אלע זאלן זאגן די זעלבע זאך.

און ר' חיים האט אפגעלאזט דעם בנין, ער האט אפגעלאזט די ישיבה און אזוי איז ער אויך געזאגט, איך בין נישט געקומען דא אז די בחורים, עס איז מיר זייער שווער אז די בחורים הערן אויס אזעלכע מעשה'ס, ווייל מארגן וועט זיין לעבעדיג מיט די משגיחים אויך אמאל, אבער, אבער, אבער, דער לימוד, און נאך א זאך וואס מען מוז באטאנען, ר' חיים האט געזאגט נישט האבן קיין טעות, ווייל עס איז דא אין דעם א שלחן ערוך אויך וויאזוי מען ענטפערט, נישט געקענט ער קען נישט ענטפערן, ר' חיים האט געזאגט אז ווען ער איז אריין געקומען האט ער געזען אז ער איז געקומען גרייט, שוין געווען גרייט אויפן ענדיגן, ער איז שוין געווען גרייט אויפן ענדיגן, נישט קומען דא אנהייבן קיין אינפארמאציעס, ווייל ווען נישט דארף מען איבער פרעגן, מען קען נישט ענטפערן סתם אין די וועלט אריין, פארשטייט? על כל פנים, אז אונז פארשטיי מיר גארנישט, נאר נאר מיט תפילות, נאר מיט תפילות, די חזון איש האט געזאגט אמאל פאר זיין שוועסטער די סטייפלער'ס רעבעצן,

דו זאגסט אז אז דאס איז ווען א שידוך דארף זיך ענדיגן אין די ער צייט ער געגאנגען האט אפגעלערנט פשט אין דעם חזון איש קען זיין בעסער פונקט ווי א חזון איש אין תוקף הכח חזון איש טוב קען זיין בעסער אין א משנה מיר דאך נישט דא אזוי געלערנט אין חזון איש די פני מנחם פני מנחם האט געזאגט פון אמרי אמת אז מען דארף זיך ענדיגן א שידוך פירט דער רבונו של עולם די צוויי עלטערן ווי צוויי בלינדע פערד און אזוי ענדיגט זיך א שידוך ער זאגט א מאל אריינגעקומען איינער צו פני מנחם און געוויינט אז נאכן חתונה זאגט ער מען האט אים מציע געווען דעם בחור האט מען געזאגט ס'איז די נודע ביהודה פון דעם דור און יעצט זעהט ער אז ער איז נודע בגוים נישט ביהודה. ער האט אזוי געוויינט ביים פני מנחם, און די פני מנחם האט אים געזאגט, דו ווייסט נישט? ווען א שידוך דארף זיך ענדיגן, גיבט מען א נעם ארויס דעם שכל. נעמט ער צו דעם שכל. מ'האט דיר צוגענומען דעם שכל, די שידוך האט זיך געדארפט ענדיגן. און דאנק די אייבערשטער האט דיר צוריק געגעבן, אז איר וואלט בלייבן אזוי קוקן. דאס א שידוך דארף זיך ענדיגן און דאס איז דאס. און ממילא אז רבותי איז נאר מיט איין זאך יא וואס דער מענטש האט איז תפילות, און תפילות זאגט דער הייליגער חתם סופר טייטשט די וואך א אינטערעסאנטע ווארט רש י זאגט וואס הייסט דאס תפילות? ער זאגט ויספר העבד ליצחק דאס איז געווען נאך ויצא יצחק לשוח בשדה שטייט יצחק תיקן תפילת מנחה יא? דער עולם געדענקט די פסוקים שטייט ויספר העבד ליצחק את כל הדברים האלה, וואס זאגט רש י הקדוש, גילה לו ניסים שנעשו לו, שקפצה לו הארץ, ושנזדמנה לו רבקה בתפילתו. טייטשט די הייליגע חתם סופר אזוי, אז ער האט געזאגט פאר יצחק אבינו, גיב א קוק, כ'האב געהאט קפיצת הדרך אויף אהינצוועגס,

לכאורה ווען די דאר אבער קומט די הייליגע חתם סופר טייטשט ניין גילה לו ניסים שנעשו לו שקפצה לו הארץ ס'געווען א קפיצת הדרך אויף אהינצוועגס ס'האט דאך געדארפט זיין אוודאי אויף צוריקצוועגס ניין ושנזדמנה לו רבקה בתפילתו כ'ווארט אויף דיין מנחה תיקן תפילת מנחה מנחה זיי דערציילן אז סאטמאר רב האט מען אים משבח געווען אויף איינעם אז ער איז א אדם גדול און מ'האט געזאגט אויף איינעם האט ער געזאגט פון וואנט ווייסטו אז ער איז א גדול האסט געזען ווי ער דאווענט

דערפאר האט זי געפרעגט, זי האט זיך שטייט דער רבי פרעגט מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתנו, אמר רב הונא צפת ש שידו שטוחה בתפילה, זי האט געזען ווי ווי ידו שטוחה בתפילה, וואס הייסט ידו שטוחה בתפילה, נישט געדאווענט, געדאווענט, ידו שטוחה בתפילה, ער איז אויסגעגאסן לשוח, ער גיסט זיך אויס צום אייבערשטן בהארץ. ווי די בית ישראל האט געזאגט, איך וועל באלד זאגן וועמען די בית ישראל האט עס געזאגט. נישט מיטן גאנצן נאמען אבער די בית ישראל האט געזאגט אז אז ס'שטייט די וואך ווי ס'שטייט דארטן ויאמר זיי האבן אים געזאגט ויושם לפניו לאכול האבן אים געזאגט עס האט זיך לא אוכל עד אם דיברתי לא אוכל עד אם דיברתי דברי ויאמר דבר דבר ויאמר עבד אברהם אנכי אזוי שטייט אין תורה אבער בית ישראל זאגט פון וועם זי זאגט רעדסטו פון דעם אמרי אמת

איך זעה דו האסט אזוי אויסגעגאסן די הארץ מיט אזא געוויין פאר הרב אדער רבין, זאג מיר וואס וואס טוט דיר וויי? אזוי דער צווייטער פרעגט דעם ערשטן, כ'וועל דיר זאגן, איך האב א עלטערע טאכטער, גאר א מוצלחת, מורא'דיגע מוצלחת, אבער זי איז גאר א עלטערע, פארוואס? וועגן דעם קשיא בכסף מנלן, די קשיא אין קידושין דף ב', בכסף מנלן, ער האט זיך איינגעקלעמט, זי האט זיך איינגעפלאפט ביי די קשיא, האב איך א חנק, איך האב נאכנישט די תירוץ אויף דעם. און פאר דערפאר גייט נישט קיין שידוך. האט ער געזאגט א גאנצע וואך זעה איך עס נישט, אבער עס קומט שבת איך זעה עס די הארץ פלאצט מיר, זעהן אזא עלטערע מיידל אזוי מוצלחת, די הארץ פלאצט מיר, איז לעבן איר וויל איך גארנישט טון, אבער נאך סעודת שבת לויף איך ארויס אין בית מדרש איך כאפ דעם תהילים און איך צעוויין זיך אויס דאס הארץ צום בורא עולם, אזוי האט די צווייטע געענטפערט פארן ערשטן. איך האב די זעלבע מעשה מיט א בחור. איך האב א בחור א תלמיד חכם, א ירא שמים, א בעל מידות טובות. אבער ער איז אויך א עלטערע בחור, פארוואס? ווייל ער האט זיך אויך צוגעשטעלט דארטן ביי בכסף מנלן. ער גייט נישט ווייטער. ער ווייסט דאך אויך נישט קיין תשובה אויף די קשיא, בכסף מן, ער האט אויך נישט קיין געלט. האט דער חפץ חיים געזאגט, מען האט אוועקגעשטעלט א שדכן אינמיטן, און די שידוך האט זיך געענדיגט, ווער איז געווען די קינדער? פיר גדולי עולם, די ערשטע איז געווען בעל קצות החושן בעל קונטרס הספיקות בעל תרומת הכרי ר' מרדכי, פיר גדולי עולם, האט די חפץ חיים געזאגט פון א שידוך וואס האט זיך נישט געקענט ענדיגן על פי דרך הטבע, ווייל בימיהם איינער וואס האט נישט געהאט קיין געלט איז געווען תשב עד שתלבין ראשה, אז ס'איז נישט געווען קיין געלט איז געווען א בראך, אבער פון זיך אויסגיסן דאס הארץ שבת נאכמיטאג גיב א קוק וואס א שידוך ס'איז געווארן, פיר גדולי עולם. פיר גדולי עולם, וואס עד היום איז דאך דער שושילתא פון אלע זייטן פון די פיר גדולי עולם, פון א פון א שידוך וואס האט זיך על פי דרך הטבע נישט געקענט ענדיגן, און אויסגיסן דאס הארץ צום אייבערשטן. די וועלט דערציילט אז אפילו נאכן חתונה, זיי האבן חתונה געהאט און ער האט ממשיך געווען עסן ביי זיין טאטן און זי ביי איר מאמע וואס ס'איז נישט געווען קיין געלט. און פון דעם איז אויפגעקומען די פיר גדולי עולם. די תורה די וואך מאריך די גאנצע תפילה פון אליעזר עבד אברהם אני טרם אכלה לדבר אל לבי ווי איך האב געבעטן דעם אייבערשטן ער דערציילט עס פאר לבן אני טרם אכלה זעהט רבי איד נאר מיט תפילות אמר רב נחוניא שטייט אין מדרש אני טרם אכלה לדבר אל לבי אמר רב נחוניא אז ווער איז דער נענטסטער צום אייבערשטן דער נענטסטער דא איז דארטן דא ווער איז דער נענטסטער דער הארץ שנאמר אני טרם אכלה לדבר אל לבי. די חידושי הרי"ם איז מסביר דעם מדרש משל לאדם ס'איז אים פארלוירן געווארן א בריליאנט און האט עס געזוכט דא און דארט האט מען געזאגט וואו זוכסטו עס אונטער דיינע פיס אזוי דער מענטש זוכט דעם אייבערשטן לויפט ער דא און לויפט דארט ס'איז ביי דיר אין הארץ צור לבבי וחלקי אלקים לעולם עס איז דא נאר נאר אויף די מאסקע פונעם הארץ פונעם הארץ איז דאך א גיס אויס צום אייבערשטן א גיס אויס א רעד אויס א שפרעך אויס צום אייבערשטן יא, א שפרעך אויס צום אייבערשטן וואס איז די וואך לשוח בשדה, א לשון די חזון איש שרייבט עס אזוי געשמאק, וואס טייטשט לא שיח? שיחה תפילה, ער שרייבט עס, ער האט א לשון פון חזון איש, ער שרייבט עס אין איגרות, אין חלק ב' מכתב ב', שרייבט ער ומה נפלא הדבר, שרייבט ער איינער, ומה נפלא הדבר, כי ב י

און שפעטער האט ער זיך גענומען און האט זיך געשטעלט אויפן פלאץ פונקט דעם וואס מען האט געדארפט שטעלן אויפן פלאץ. ס'איז געווען אידישקייט אין יענעם, ס'איז געווען זאכן וואס. יא. ער רעדט וועגן שידוכים אין כף החיים שטייט אין סימן תכ ו. ער ברענגט עס אין קטן אי דארט, סגולה למציאת הזיווג, שלא יאבד לומר, ברכת הלבנה בכוונה ובציבור. ברכת הלבנה בציבור, זאגט ער, לבנה וואס שטייט דא בתולה נשאת ליום הרביעי, הרמ ע מפאנו איז ידוע וואס ער ברענגט, די בני יששכר ברענגט אויף דעם בדוק ומנוסה לזיווג הגון, שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי, ביי יעדן שמונה עשרה קודם עקירת רגליו, פארן אויסטרעטן. יא, רבותי, עוד רגע אדבר, היינט ביינאכט א גרויסע הייליגע יארצייט, דער רבי רבי גדלי' משה פון זוויל. דער רבי גדלי' משה ז ל נעמט אביסעלע א לימוד, מען זעט דאך די וואכעדיגע סדרה וואס דער מדרש איז דאך מורא'דיג פארנומען, אז גיב א קוק וואס דא טוט זיך, אלע רעדן ארום וועגן דעם, אביסל האט מען פריערט אנגעריפן פון דעם, שניים און שלשה דפים אין תורה די וואך וועגן די מידות פון רבקה, די מידות, שתה וגם גמליך אשקה, איז געלאפן אהין און געלאפן אהער, שניים און שלשה דפים בתורה, דם השרץ מטמא כבשרו לערנט מען ארויס פון א אות, פון א וו. וואס טוט ער דא? לאמיר צוגיין גלייך ווי די סידור של שבת זאגט עס. סידור של שבת זאגט אזוי, רבקה אמנו האט דא געמאכט מורא'דיגע מופתים. די ערשטע זאך ווען ער האט איר געטראפן, וירץ העבד לקראתה זאגן חזל, מים עלו לקראתה. רבותי, זאל איינער היינט אריינגיין, מים עלו לקראתה, א מים גייט ארויף. אלע וואלטן געלאפן מיט קוויטלעך צו אים, ניין? א למד וואו'ניק. נישט קיין למד וואו'ניק. מים עלו לקראתה. ווי שטייט עס זאגט די סידור של שבת? מיט א רמז, שטייט נישט אין תורה בכלל מים עלו לקראתה, שטייט לקראתה, און חזל דרש'נען מים עלו לקראתה. זאגט ער ווייטער אין סידור של שבת, ויביאה, ביים סוף ווען עס האט זיך געענדיגט די שידוך, שוין נאך די חתונה, ויביאה יצחק האהלה שרה אמו, וואס זאגט רש י? האט ער אריינגענומען אין אוהל און ס'איז אלע ניסים צוריקגעקומען פון שרה אמו, נר דלוק ביי שרה אמנו איז געווען נר דלוק מערב שבת לערב שבת, ברכה מצויה בעיסה, ענן קשור באוהל, און ווען שרה אמנו איז אוועק איז אלץ אוועק. און ווען רבקה איז אריינגעקומען אין אוהל, אלץ צוריק געקומען, ווי שטייט דאס זאגט דער סידורו של שבת, מיט א רמז, ויביאה יצחק האהלה, שרה אמו, זאגן חזל, איז אריינגעקומען אין אוהל איז געווען פונקט ווי שרה אמו, מיט א רמז, און די מידות איז אויסגעשפרייט אויף צוויי און שלושה דפים, זאגט דער סידורו של שבת, ווייסט פארוואס דא שרייט די תורה, ביי מיר איז דער עיקר דיינע מידות, ניסים מאך איך זאגט דער אייבערשטער, איך דארף דיינע מידות, וואס דו טוסט, דאס איז די גאנצע תורה, און מיט דעם האט זיך געענדיגט דער גאנצער שידוך. דאס איז די גאנצע שידוך. ווער רעדט ביי מערכת השידוכים, דער הייליגער קארלינער רבי אברהם אלימלך האט געזאגט פון זיין טאטן יניקה דער פראנקפורטער, ער זאגט אז דער יניקה האט געזאגט, מען פרעגט אונז אויף א שידוך, מען פרעגט אונז אויף א שידוך, פרעגן מיר די ערשטע זאך, אין קארלין איז געווען דער ווארט מיר און אונז, דארטן די ווארט איך איז געווען טרייף דארטן.

הערן מיר נישט אז ער איז א גוטער, נעמען מיר אראפ דעם איינסער, בלייבט ער א גרויסע גארנישט. מיט די אלע מעלות בלייבט ער א גרויסע גארנישט. זעט מידות טובות. מידות טובות. מען רעדט פון דעם גרויסן בעל ההילולא, ער איז געווען דער גרויסער ידוע, ער איז געווען א גאון עולם. אבער מען דערציילט עפעס א מורא'דיגע זאך, דער ידוע, אלץ ווייסט, ער איז דאך געווען אכט יאר אין סיביר, וואס איז געווען? ער איז אריינגעקומען דארטן אין רוסלאנד, די ימח שמם האט געוואלט וויסן אויף צוויי אינגעלייט וואס רבי גדלי' משה האט געוויסט אויף זיי, און מען האט זיך חושד געווען אלץ מרגלים, און מען האט געוואלט מברר זיין ביי רבי גדלי' משה, און ער האט נישט געוואלט רעדן, ער רעדט נישט, מען האט אים אנגעהויבן צו פייניגן די רוסישע דארטן, די פייניגן מען קען גארנישט מתאר זיין ווי די פייניגן האט ממשיך געווען, נאר איין זאך וואס איז געווען צום סוף, מען האט אים שפעטער אוועקגעשטעלט אויף א עלעקטערישע בענקל ער זאל רעדן, ער זאל רעדן.

עפעס א גאנצע מע האט אים איבערגעפירט קיין סיביר אויף אכט יאר, און וואס מ'האט אים וואס ער איז דארטן אריבערגעגאנגען אכט יאר, לא יתואר עלי גליון, ווי ער איז געלעגן מיטן קאפ אראפ און פיס ארויף, לא יתואר, ער האט אמאל דערציילט פארן שומרי אמונים רבי זכרונו לברכה, אז דארטן אין סיביר האט מען אים אמאל אריינגעווארפן אין א בור, אריינגעווארפן אין א בור, און ער איז דארטן, דארטן געווען זיבן טעג, מייזן זיך דארטן געדרייט, גארנישט, ער זאגט ווען עס איז געווען, אזוי זאגט ער, ווען עס איז געווען די זיבעטע טאג האט ער געפילט ממש ער גייט אויס, די גמרא זאגט מ'קען נישט לעבן נאך זיבן טעג אן עסן, ער פילט ממש ער גייט אויס, ער גייט אויס, און עפעס, עס איז אראפגעפאלן אויף אים א סענדעוויטש, א סענדוויטש, ער זאגט ווען ס'פאלט אראפ אויף דער ערד וואלט איך נישט געקענט אראפבייגן עס אויפהייבן, אבער אויב עס איז אראפגעפאלן אויף די נאז און אזוי מיט כוחות עליונים צוגעלייגט צו די מויל און געגעסן און געגעסן און זיך צוריקגעכאפט. דער שומרי אמונים האט אים דעמאלטס געזאגט אז מסתמא די אבות הקדושים פון הימל האבן עס אראפגעווארפן, האט ער געזאגט ניין לאו דווקא, איך מיין עפעס א זעלנער דארטן אריבערגעגאנגען און עס איז אים אראפגעפאלן די סענדוויטש. און מיט די אייבערשטער קען מען שיקן אויך די אבות הקדושים און רזען און רחל, על כל פנים איז אזוי אריבער געגאנגען דארטן אלצדינג ביז זיי, מען קען זיך נישט פארשטעלן וואס מיין איך די ציקסטיגע נאר איינס ווארט, ווען מען האט אים געפירט אין שפיטאל די לעצטע פאר יציאת נשמה האט ער געזאגט פאר ר' בערל רוט אויפן וועג אז ער האט נישט מורא, ער האט געהאט וואס מורא צו האבן נאך וואס ער איז אריבער, ער האט מורא פון איין זאך, פון וואס? פון לא עשה לרעהו רעה, ער גייט ארויף אויבן, מי יגור באהלך, איז דא א הולך תמים און פועל צדק און אזוינס, אוי ואבוי, ער האט קיין גארנישט מורא, פון לא עשה לרעהו רעה האט ער מורא, און פארשטייט דער וואס האט געהאט מיט אזא מסירות נפש נישט ארויסזאגן קיין ווארט דא, די מסירות נפש לא יאומן כי יסופר וואס איז דא געווען אויף נישט ארויסזאגן, נישט ארויסזאגן זייער נאמען, יא, ווייל ער האט געוויסט אז זיי, ער האט מורא פון לא עשה לרעהו רעה.

ניין וואס הייסט עס א איד? וואס הייסט עס א איד רבותי? אביסל א לימוד. אביסל א לימוד פאר אונז. אביסל אביסל זיך א שאקל געבן. מיר דערציילן מע פירסט מע דארט געוואלט עט עט נאך זיין טאטן סאבער געמאכט שלאנקעס ווילא ער געפירט דעם סמעליש אלט. אויך קיין קוויטלעך נישט געוואלט נעמען. ווער קען ממלא מקום זיין פאר טאטן טאטע געווען א צדיק יסוד עולם. איך האב בשום פנים ואופן נישט גענומען קיין קוויטלעך. ווען האט ער אנגעהויבן צו נעמען קוויטלעך? ווען האט ער אנגעהויבן צו נעמען קוויטלעך? ס'געווען אמאל עפעס א שבת, מ'האט געדאוונט דארטן אכט אזייגער, און ער האט געבעטן, ער האט געגעבן א קלאפ אויס אמאל נאך נאך קבלת שבת, אז מארגן גייט מען זיך שטעלן דאווענען האלב אכט, פיר מארגן גייט מען זיך שטעלן א האלבע שעה פריער. און איינער האט זיך אנגערופן צו אים, מי שמך לאיש? ווער האט דיר געמאכט דא באלעבאס? מ'האט שטענדיג געדאוונט אכט, מ'וועט ווייטער דאווענען אכט. אה, די האט אמאל א שפראך אזוי מען רעדט אזוי צו א רעבן? דער רבי האט שטענדיג געדאווענט דארט, און ווייטער זיין, האט אים געזאגט יא יא, בסדר וועט מען דאווענען ווייטער אכט. זונטאג אינדערפרי האט געזאגט פאר ר' בערל רוט זאל אים צוגעבן א קוויטל, זייט דעמאלטס האט מען אים געגעבן קוויטלעך, זאגט דער טאטע איז געווען א צדיק יסוד עולם, מיר זענען א בולם פיו בשעת מריבה איז נישט ווייניגער, ס'איז נישט ווייניגער. וואס זאגט די עולם? ס'קען אנהייבן נעמען קוויטלעך? אהא. זאגן אלטע ווי היינט זיי באזונגען, קיינער זאל נישט שאפן פארן צווייטן קיין קוויטלעך. אבער דעמאלטס האט ער אנגעהויבן צו נעמען די קוויטלעך. פארשטייט? אביסל א לימוד, דער הייליגער רבי רבי דוד אלימלך.

מלאכים ממונים לקבל גמילות חסד שאדם עושה בעולם הזה, וכאשר מידת הדין מקטרגת על ישראל מיד אותם המלאכים מראים החסד ההוא, והקדוש ברוך הוא מרחם על ישראל מפני שהוא חפץ בחסד, ועם היות שהם חייבים, אפילו יענער איז חייב, אם הם גומלים חסד לזה לזה מרחם עליהם. פארשטייט זיך בזכות די רעדן מיט איר איר אויסערונג בזכות דעם האט די אפעראציע מצליח געווען. יא, ווייל דאס איז דא די גאנצע געשעפט דא, מ'מוז אלע זענען פול, אז מ'זעט, מ'זעט דא, דאס איז געווען די גאנצע געשעפט, וואטעווער, די קראסו, אלע סוראים, מופתים, גארנישט, א רמז די אלע מופתים, מופתים מאכט די אייבישטער, וואס האסטו געטון? ווער זאגט דיך, אמאל געזעצן א פאר חסידים, יעדער איינער האט גערעדט וועגן זיין רעבן, מיין רעבע? מיין רעבע זעט מען בחוש וואס ער איז צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים.

דאס איז אונזער לימוד אין דעם גאנצן פרשה דא, איז אונזער לימוד, יענע וואכדיגע סדרה, שטייט והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו, שטייט אין חזל, מען ווייסט דער זוהר הקדוש, באקאנטער זוהר הקדוש, אז דער עץ, דער עץ דער אילן, איז טאמער ס'איז געווען איינער וואס איז געווען אתאחיד בקודשא בריך הוא און עס האט געהאט אמונה אין אייבערשטן, איז דער עץ האט אויפגעהויבן די ענפים מיט די עלים, עס איז געווארן א צל,

לאמיר מסיים זיין רבותי, די וואך שטייט ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב חזל זאגן יעקב אבינו יצחק אבינו תיקן תפלת מנחה, די כלי יקר זאגט די וואך אז די גמרא זאגט לעולם יהא אדם זהיר בתפלת מנחה שאליהו לא נענה אלא בתפלת מנחה, פרעגט ער יעקב אבינו האט מתקן געווען מעריב, אברהם אבינו האט מתקן געווען שחרית, איז עס עפעס א קלייניקייט? פארוואס מאכט מען אזוי פון מנחה? וואס מאכט זיך אזוי פון מנחה? יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. זאגט די כלי יקר די וואך, ביי מנחה האט מען געטראפן די סגולה אז מען ווערט נענה תיכף ומיד אויפן פלאץ. פארוואס? ווייל ויצא יצחק לשוח בשדה איז, חזל זאגן המתפלל צריך שיתן עיניו למטה. גלייך נאכדעם שטייט וישא עיניו וירא, נאך שמונה עשרה האט אויפגעהויבן די אויגן, והנה גמלים באים, די ישועה דא. האט מען געטראפן ביי מנחה די סגולה, אז מען ווערט געהאלפן גלייך אויפן פלאץ, ער שרייבט די לשון דער כלי יקר, אז ס'איז נישטא קיין קטיגור אין דעם תפילה. נישטא אין דעם תפילה נישטא קיין קטיגור. מנחה ווערט מען געהאלפן גלייך אויפן פלאץ. זאת ועוד, אסאך שארפער זאגט די יערות דבש א מורא'דיגע ווארט. מען זאגט אזוי יצחק תיקן תפילת מנחה אז יעדער יונגאטש קען געהאלפן ווערן ביי די תפילה וואס איז? זאגט ער א מורא'דיגע ווארט ער זאגט די גמרא זאגט דערציילט אין מסכת שבת די גמרא זאגט אז לעתיד לבוא דער רבונו של עולם פאר אברהם אבינו בניך חטאו וואס האט אברהם אבינו געענטפערט ימחו על קדושת שמך ער זאגט פאר יעקב אבינו בניך חטאו ימחו על קדושת שמך זאגט פאר אברהם אבינו, האט דער רבונו של עולם געזאגט לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה, לאמיר פרעגן יצחק'ן. ער זאגט פאר יצחק אבינו בניך חטאו, וואס זאגט די גמרא, וואס האט אברהם, וואס האט יצחק אבינו געזאגט? בניך ולא בניי ולא בניך, זענען מיינע קינדער, ביי הר סיני זענען געווען דיינע קינדער, יעצט זיי האבן געזינדיגט און זענען נישט דיינע קינדער, זענען געווארן יעצט מיינע קינדער, א קינד בלייבט א קינד, א קינד איז געווען ביי הר סיני, ער בלייבט א קינד, זיי האבן געזינדיגט אבער זיי בלייבן קינדער, פלגא עלי פלגא עלך. מיט די יערות דבש. אז יצחק אבינו האט געשריגן, א קינד אפילו ווען ער זינדיגט, א טאטע דארף וויסן א קינד בלייבט א קינד. דערפאר איז יצחק האט ליב געהאט עשוו'ן, ווייל א קינד בלייבט א קינד. זאגט ער די כח פון תפילת מנחה זאגט די יערות דבש אז אפילו איינער איז די גרעסטע אינגאטש ביי מנחה קען ער געהאלפן ווערן, עד כדי כך איז מסביר די יערות דבש א מורא'דיגע זאך, אז ביי עדת קורח, וואס האט משה רבינו מורא געהאט? ער האט געבעטן דעם אייבערשטן אל תפן אל מנחתם, דער רמבן זאגט אז מנחתם מיינט תפילה, זאגט ער תפילת מנחה, זאגט די יערות דבש, פון דעם האט ער מורא געהאט, פארוואס? ווייל מנחה קען די גרעסטע אינגאטש געהאלפן ווערן, ווייל א קינד בלייבט א קינד, ער האט מורא געהאט פון קורח'ס מנחה האט ער מורא געהאט, פון קורח'ס מנחה. נו א מורא'דיגע חיזוק ווען א מענטש שטעלט זיך דאווענען, זאל וויסן א מנחה, אז צוויי זאכן, א' וואס די כלי יקר זאגט אז מען קען ווערן געהאלפן ווערן גלייך אויפן פלאץ, און אפילו איך בין א אינגאטש. און די דריטע זאך, די בן יהוידע זאגט אין ברכות דארטן אויפן פלאץ, די גמרא זאגט ויגש אליהו ויאמר ענני לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה, שאליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, שנאמר ויגש אליהו ויאמר ענני השם ענני, ענני שתרד אש מן השמים, ענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם. פרעגט דער בן יהוידע, פארשטיי נישט, די גמרא וויל דיך דא נאר איין זאך מסביר זיין, אז וואס? אז ביי מנחה קענסטו געהאלפן ווערן, אליהו לא נענה בתפילת מנחה, וואס דארף די גמרא דערציילן וואס איז געווען, ער האט געבעטן ענני השם ענני, ענני שתרד אש מן השמים, ענני שלא יאמרו מעשה כשפים, וואס איז דא אינטערעסאנט וואס די ענני איז געווען? די בן יהוידע אויך סתם מורא'דיגע ווארט, די גמרא וויל דיר פארענטפערן א קשיא, אונז ווייסן אז די גמרא זאגט אין תענית דף ז אז מען בעט נישט אויף צוויי ניסים אין איין קלאפ, אין איין מאל. ווען ס'איז געווען די גמרא דערציילט ווען ס'איז געווען עצירת גשמים און א מגיפה האט מען בימי רב זירא האט מען האט מתקן געווען וויאזוי צו בעטן אויף אלע ביידע ס'איז א פראבלעם מען בעט נישט אויף צוויי ניסים אין איין מאל און דא האט אליהו הנביא יא געבעטן אויף צוויי ניסים אין איין מאל ער האט געבעטן ענני שתרד אש מן השמים ס'איז א נס און ענני שלא יאמרו מ'זאל נישט זאגן מעשה כשפים הם און וויאזוי בעט מען אויף צוויי ניסים אין איין מאל? זאגט ער דו ווייסט וואס די תירוץ איז? יהא אדם זהיר בתפילת המנחה שאליהו לא נענה ביי תפילת מנחה קען מען אפילו צוויי ניסים אין איין זעץ אויכעט זעהן מיר צוויי ניסים אין איין זעץ און תיכף ומיד און אפילו איך בין א אינגאטש און געהאלפן ווערן מיט אסאך ניסים ונפלאות לנו ולכל ישראל רבי חנניא בן עקשיא